דא הייבט זיך אן דער צווייטער חלק, טאמער האט איר נאכנישט געהערט דעם ערשטן חלק, הארכט זיך אויך דעם דעם ערשטן חלק. יעצט לאמיר גיין ווייטער. האב איך גערעדט צו די בחורים, איך האב זיי געזאגט, דו זאלסט וויסן, דער טעם פארוואס די הנהלה רעדט אויף מיר צאם איז, ווייל זיי האבן מורא פאר זייער עקזיסטענס. זיי ווייסן זיי האבן מאלעסטעד קינדער, זיי ווייסן אלע רשעות וואס זיי האבן געטון. און אונז ווייסט מיר אויך, און ממילא דארף מען זעהן אז דאס זאל ווערן אפגעשטעלט, און די קינדער און די בחורים האבן מיך אויסגעהערט, זיי קאלן, ס'איז אנבעליוו, שקויעך ר' נחום, איר ווייסט נישט וואס איר מיינט צו אונז, שקויעך, אונז דאנק מיר אייך, און איינער קאלט אפ, זיין טאטע רוקט זיך אים אריין אין בעט יעדן שבת מיטאג, און ער כאפט אים אן דארט. און ער זאגט אפן ווי צו אנ ס'איז אן אפענע שפראך איז במילא זענט עטס אלע אויף צרות ווייל עטס האטס ענק אנגעארבעט א חורבן ווייל עטס האטס ענק געוואלט שלאגן מיט מיר און איך וועל מיך צוריק שלאגן מיט ענק מיט ענק איך וועל נישט רעדן נאר צו די טאטעס איך וועל רעדן צו די קינדער אויך איך קען נישט צוגיין רעדן צו א קינד מען קען מיך חלילה איינזעצן באלד וועט ער זאגן איך האב אים געוואלט טאטשן איך שטיי ווייט פון זיי אבער איין זאך וויפל עטס האטס געוואלט איינרעדן די קינדער אז איך בין די מניוול, זאג איך זיי, זאלסט וויסן דיין טאטע איז א מניוול, א פאטענשעל מניוול, דער מלמד איז נישט א פאטענשעל חזיר נאר ער איז א חזיר, און דער מגיד שיעור אויכעט, און די גאנצע הנהלה זענען אלע חזירים, נאר מען האט זיי אפגעשטעלט ברוך השם, און די טיטשערס אויכעט. און איך וויל עס ענק זאגן קלאר כדי אז עטס זאלטס וויסן ווער באמת דער מנוול איז. די דרשה האט אזוי געקלאפט שטארק אז די הנהלה מיר האבן דערציילט עטליכע פון ישיבות זיי זענען מלמדים מחנכים די הנהלה האלט עס נישט אויס זיי האבן געזאגט אויב מיר קענען אים נישט אפשטעלן זעמער אלע כולנו מתים זעמער אלע אין דער ערד. האבן זיי געזאגט מען האט שוין אלעס געטרייט מען קען נישט ווייל אנפארטשענעטלי די קינדער זענען נישט קיין בהמות יעדע קינד ווען ער איז ארויף פון די צווייטע קלאס אויף די דריטע אדער פון די דריטע אויף די פערדע האט ער גראד געזאגט זאלסט וויסן, יענער רבי איז א טאטשער. זיי האבן שוין געהאט זייערע נעמען, ס'האט געהייסן א טאטשער. מען קען נישט די קינדער איינרעדן און ברעינוואשן. דאס האט נאר געמיינט די פאר מנהלים וואס זיי וועלן דאס קענען טון. דער יצחק שטערן האט דאס געמיינט, ער וועט עס קענען טון, און נאך אפאר משוגעים. איט דזשאסט דאזענט ווארק. און איך זאג ענק נאכאמאל פאר די בחורים, טאמער יצחק שטערן פרעגט דיך צו ס'רינט דיר עפעס ארויס, צו ס'ווערט דיר הארט, זאלסטו וויסן ער איז א חזיר, זאלסטו. קודם קאלן נײַן וואן וואן נאכדעם וועל מען זעהן וואס ס'וועט זיין, און אויך טאמער געט ער פילן ער אדער יוסף דוד קרויז זיי געבן דיר אזאלעכע פילן און זיי זאגן אז דאס איז געמאכט ס'זאל גארנישט ארויסקומען פון דיר איז קודם כל זאלסטו די פילן חלילה נישט נעמען זאלסט עס נישט נעמען אריין אין מויל און נאכדעם זאלסטו מאכן דיך ווי דו נעמסט עס און נאכדעם וועסטו גיין מיט דעם גראד צו די פאליס און איך געב דיר אן עצה זאלסט נישט גיין נישט צו סיקסטי סיקס און נישט צו נײַנטי ווייל דארט וועט מען עס פארוואסערן. גיי ערגעץ אין אן אנדערע געגענט, און דאס איז א גוטע זאך. יעצט אזוי ווי ס'איז געווען איינער, זעט אויס אז דער מ'האט אים באצאלט, איך ווייס נישט פארוואס פארווען, און דער האט זיך מיישב געווען אז ער גייט מיך אפקאלן און ער גייט מיר לאזן א מעסעדזש, און איך וויל רעאגירן אויף די מעסעדזש, איך האב נישט קיין פראבלעם צו רעאגירן אויף די מעסעדזש. יעצט הערטס עס אויס. יא, כ'האב אייך געוואלט זאגן. איך בין א מלמד אין א חדר פאר קליינע קינדער כיתה ד', איך בין גאר א פיינע מלמד, די מנהל איז צופרידן פון מיר, די תלמידים זענען צופרידן פון מיר, די טאטעס זענען צופרידן פון מיר, כ'בין שוין א שיינע פאר יאר וואס איך בין מלמד, און איך לערן אויס מיט די קינדער, חוץ תורה לערן איך אויס פארשידענע זאכן, מענטשליכקייט און אלעם. כ'האב געטראכט אז איך רעד נישט קיין סאך אז פון אויב איינער וויל דיר טון זאכן וואס מען טאר נישט, מוז מען זאגן פארן טאטן, אפילו ער זאגט מען טאר נישט זאגן. איך האב, מען דארף רעדן פון דעם, איך בין א מלמד אפילו איך לערן אויס דא, איך מוז, איך האב געפילט ס'איז א חוב איך מוז רעדן פון דעם, איך רעד אסאך מען דארף זיך היטן די הענט, מען טאר נישט שלאגן די הענט, מען טאר נישט, אבער דאס האב איך נאך קיינמאל נישט גערעדט, כ'בין שוין א שיינע פאר יאר מלמד, כ'האב עס נאך קיינמאל נישט גערעדט פאר די קינדער, ס'איז געווען נישט לאנג, אפאר טעג צוריק. האב איך אפגעמאכט איך גיי רעדן צו דעם וועגן די קינדער, כ'האב אנגעהויבן אז מען דארף זיך היטן, מען דארף לייגן די הענט נאר ווי מען מעג, מען טאר נישט לייגן די הענט ווי מען טאר נישט, איך האב געזאגט אויב א אנדערע יינגל וויל דיר לייגן די הענט ווי מען טאר נישט זאלסטו חלילה נישט לאזן, זאלסט תיכף קומען צו די רבי און אויסזאגן, איך האב געזאגט אפילו א טאטע אין בית מדרש, צו סיי ווער עס זאל זיין, אפילו א חשוב'ע איד, ער וויל טון מיט דיר זאכן וואס מען טאר נישט, זאלסטו פון אים אנטלויפן תיכף, אפילו ער סטראשעט דיר מיט אלע מיני זאכן, מאך דיך נישט צו טון פון אים, לויף פון איהם אוועק! יעצט, איך פארשטיי, מ'עט באלד זעהן פונעם סוף אז זעהט אויס מ'האט דיר באצאלט אז דו זאלסט זאגן די גאנצע דרשה, ווייסט דאך זיי האבן אייביג גענומען מענטשן זאלן אפקאלן, און אונז האמיר געמאכט אויף יעדן א פעטערן, דאס הייסט דזשאוק נאמבער איינס, דאס דזשאוק נאמבער צוויי, דאס אז דו ביסט א מלמד דאס איז דזשאוק נאמבער זעכצן, דו זעהסט נישט אויס צו זיין א מלמד. חוץ דעם זאגסטו אז די הנהלה איז געווען צופרידן פון דיר און די טאטעס און דו האסט קיינמאל נישט גערעדט פון די זאכן, יעצט וויל איך פארשטיין, דאס אז די הנהלה איז געווען צופרידן פון דיר פארשטיי איך, פארוואס ווייל אז מען רעדט נישט פון די זאכן דאס האט דאך די הנהלה געוואלט, ווייל דו האסט געוואלט האבן אומזינסט פלייש פון די קינדער און די הנהלה האט געוואלט האבן אומזינסט פלייש פון די קינדער, איז במילא איז דאך געווען א מחיה, אבער דאס וואס זאגסט אז די טאטעס זענען אויך געווען צופרידן דאס פארשטיי איך נישט. דאס איז מסתם די אזיאטישע מארמאראשע טאטעס, די וואס זיי אליינס האבן געטאטשט זייערע קינדער, און זיי האבן מורא געהאט אז ס'וועט ארויסקומען, האבן זיי אויך געקענט באשטיין ס'זאל זיין א שווייג. יעצט זאל איך דיך פרעגן, דו זאגסט דו ביסט גאנץ א גוטער מלמד, איך וויל פארשטיין, דו זאגסט ביסט אסאך יאהרן מלמד און דו האסט קיינמאל נישט גערעדט אז מ'טאר זיך נישט טאטשן צי לאזן טאטשן פון אן אנדערן, און דו הייסט א גוטער מלמד? מילא ביז פאר אכט ניין יאר צוריק האט מען נישט גערעדט פון דעם ווייל מ'האט נישט געטארט רעדן. אבער יעצט אז דו הייבסט אן א נייע זאך און דו זאגסט אז האסט אנגעהויבן יעצט צו רעדן, די לעצטע אכט ניין יאר האט דאך שוין יעדער, יעדער האט דאך שוין אנגעהויבן צו רעדן, האסט דאך געהערט אז אפילו דער מאנטיסקא'ער דיין, דער מילך קעסטלער ר' הלל וויינבערגער האט געזאגט פאר אלע בחורים אז זיי האבן צווישן די פיס עפעס א קדשי קדשים. יעצט האסטו אנגעהויבן און דו האלטסט דיך פאר א גוטן מלמד? לאמיר דיך פרעגן, וויפיל האט דיר סאטמאר באצאלט זאלסט אפקאלן? איך ווייס פארוואס דו האסט אפגעקאלט, מסתמא אין דיין חדר איז דא די איינע פון די, ס'איז דא עטליכע בחורים וואס האב איך אפגעקאלט די לעצטע צוויי וואכן, און איך האב מודיע געווען פאר אלע חדרים, ווייל דער סוף גייט מען ענק אלע אויפפיקן, ווייל אלעס וואס איך האב ענק מודיע געווען איז ריקארדעד, סאו האט מען דיר געהייסן זאלסט אפקאלן און זאלסט מיך טרייען צו דיפעימען, כדי אז וואס? אז איך זאל מער נישט אפקאלן, הא? טיפש וואס דו ביסט. יעצט זאל מיר גיין ווייטער.
אזוי ווי איך האב דאס געזאגט האט כמעט די גאנצע קלאס אויפגעהויבן די הענט. איך האב אין מיין קלאס דרײַ און צוואַנציק קינדער. ס'האבן אויפגעהויבן זיבעצן קינדער האבן אויפגעהויבן די הענט. מיט אזא שנעלקייט.
איך וויל דיך פרעגן, איך וואלט געוואלט קענען די תלמוד תורה וועלכעס האט דרײַ און צוואַנציק קינדער אין א קלאס, דו ביסט אזא גראבער ליגנער, איך קען נישט, איך קען דאך אלע תלמוד תורה'ס, איך בין אין טאטש מיט רוב מחנכים אדער מיט מלמדים, אונטערן טיש און אויפן טיש, ס'איז נישט דא א קלאס וואס האט דרײַ און צוואַנציק קינדער, דו ביסט א ליגנער און א שקרן, וועגן דעם וויל איך דיר זאגן, די איין ווארט מיטן צווייטן קלעבט נישט ביי דיר. ס'איז דא אין אלע חדרים צווישן דרײַסיק ביז פֿינף און דרײַסיק קינדער, און טאמער יא איז שוין דא אן אסיסטענט מלמד אויך, אבער א קלאס וואס זאל האבן אזוי ווייניג קינדער, דאס איז נישט דא. סאו יעצט זאל מיר גיין ווייטער אויסהערן דיינע באלאני. איך בין זייער שטרענג איך לאז נישט אריינרעדן אינמיטן פארלערנען, מילא האבן אלע נאר אויפגעהויבן די הענט קיינער האט נישט געשריגן וואס מען וויל זאגן, און ס'געווען אסאך מאל ווען מען הייבט אויף די הענט, איך, ווארט אביסל נאך אפאר מינוט איך וויל ענדיגן וואס איך האב צו זאגן, אבער כ'האב געזען אזא זיבעצן קינדער אויפאמאל, מען געבט א הייב אויף די הענט, כ'האב נישט געוואוסט וואס גייט דא פאר, כ'האב גערעדט פון דעם, כ'האב נישט געוואוסט וואס ווילן זיי, וואס האבן זיי צו זאגן אויף דעם, כ'האב אנגעהויבן צו פרעגן איינעם, זאגט ער מיר, יא שור, מיין טאטע זאגט מיך עס אלעמאל, עס קומט דער מניוול נחום ראזענבערג, וואטש דיך פון אים, לויף אוועק! און אזוי. און איך בין באמת א שטרענגע מלמד, איך לאז נישט רעדן, אבער דא האט די גאנצע קלאס אויס געשריגן, מיין טאטע זאגט מיך אויכעט, קיינער מען טאר נישט, שוין איך האב געמאכט שטיל מיט שא. איך האב געפרעגט וואס איז, ווער ווער ווער טאר מען ווער, ווער דען, אלע צוזאמען אויף איינמאל, נחום ראזענבערג!

און ווי איז, די טאטעס לערנען אויס פאר די קינדער דאס? איך האב נישט געהאט קיין אהנונג פון די גאנצע זאך. יעצט וויל איך דיר טאקע זאגן אז די קינדער הערן מיך אויס, זיי הערן מיך אויס, זיי אלע קענען מיך און זיי הערן מיך אויס. און דאס האט דער שטערן, יצחק שטערן, געטון ווייל ער איז ארום געגאנגען מיט אפאר יאר צוריק אין אלע חדרים, און ווען מ'עט אהיים קומען אויף ניו יארק, געגאנגען אין קעמפ אז ווען מ'עט אהיים קומען אויף ניו יארק זאל מען גיין צו נחום ראזענבערג'ס הויז און שרייען חזר מניוול. למעשה זענען זיי נישט געקומען. ווייסט פארוואס? ווייל יעדער ווייסט ווער דער חזיר איז און ווער דער מנוול איז. דו האסט נישט קיין השגה ווי פארווייטיגט די קינדער זענען געווען. אין די חדר ווי דו ביסט מלמד, וויל איך זיי טאקע אלע זאגן, זיי הערן מיך, און ווען נישט הערן זייערע טאטעס מיך, זאלן זיי זאגן פאר די קינדער אז דאס וואס מען זאגט נחום ראזענבערג איז א חזיר איז ווייל נחום ראזענבערג האט מגלה געווען וואס די מלמדים טוען. און איך וויל בעטן יעדעס קינד אין חדר. טאמער א מלמד טאטשט דיך ווי מען טאר נישט, צו טאמער א מלמד זעצט דיך אויף די שויס, צו יעצט קומט זומער העט מען אהיים רופן די קינדער מ'עט זאגן מ'עט מאכן עונג שבת, צו אז דער מלמד העט גיין מיט א קינד אין די באנק, ער העט זאגן איך נעם דיך מיט, צו א מלמד העט זאגן פאר א קינד דו טראג מיר מיינע וועש אין די מקווה, צו א מלמד העט דיר געבן א גלעט. צו א מלמד העט דיר געבן א לאליפאפ, צו ער העט דיר קויפן עפעס עקסטרע, איז זאל דאס קינד וויסן די רבי טוט עס פאר עקסטשעינדזש פון סעקס, אז מארגן זאל ער דיר קענען אראפשלעפן די הויזן און זיך שפילן מיט דיינע פרייוועט זאכן, מיט דיין ערווה, צו מיט דיין אות ברית קודש וואס דו גייסט ארויס קטנים אדער גדולים, און ער וועט וועלן שטופן זיין ערווה אין דיר אריין. און דו זאלסט נאכאמאל געדענקען, זאלסט נישט גיין אין קיין מקווה, אזוי ווי ס'וואלט ווען געווען דארטן א שארק, א שארק הייסט א גרויסער פיש וואס ס'קען דיך אויפעסן, ס'זיצן דארט נאך היינט חזירים אין אלע מקווה'ס, כאטשיג מען געבט אבאכט, אבער ס'נאך דא קליינע מקווה'ס, ס'דא מקווה'ס וואס מען קען נישט וואטשן פונקטליך די גאנצע צייט, און ס'דא רבנים וואס האבן נישט אריינגעלייגט קיין ווידיאו ווייל זיי ווילן קענען טון זנות, און זאלט עטס אלע וואטשען, נחום ראזענבערג הייסט דער חזיר. פשוט וועגן דעם ווייל די מלמדים פארגינען נישט אז ער האט צוגענומען זייער זייער אומזינסטיגע תענוגים וואס האבן אומגעברענגט די קינדער מיט משכב זכר און מיט הוצאות זרע לבטלה מיט שפילן זיך מיט זיי און טון מיט זיי וואס זיי האבן געוואלט און זאלטס אויכעט וויסן סקומט יעצט זומער אין וואלד די רעבע וועט זאגן קום א שפאציר אין וואלד אדער די רעבע וועט זאגן מען גייט לערנען אין וואלד קיינמאל נישט גיין אליין מיטן רעבען ווייל די רעבע איז א חזיר. א מנוול, א לאו-לייף, און יצחק שטערן איז דער זעלבער חזיר כאטשיג ער איז א מנהל, ער איז מנהל ווייל דער סיגעטער האט געדארפט עפעס א היתר אויף א גט און זיין טאטע האט עס געגעבן האט ער צוגעזאגט אלע קינדער פרנסה, דאס אלעס ס'איז נישט ווייל זיי קענען, די הנהלות און די תלמוד תורה זעען היינט אויס פונקט ווי די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, יעדער קען לויפן צו זיין פרעזידענט, צו זיין א קאנגרעסמאן דארף מען האבן קאלעדזש, און אויף צו זיין א גארבידזש קאלעקטער אין די סאניטעישאן מוזטו האבן היי סקול. אבער צו זיין א פרעזידענט מוזטו נישט האבן גארנישט. צו זיין א פרעזידענט דארפסטו נאר האבן ווער עס זאל דיך ספאנסערן. מוזט נישט קענען גארנישט, מוזט נישט האבן געלערנט גארנישט, מוזט נישט זיין קיין פאליטישן, מוזט נישט פארשטיין אינערליכע פאליטיקס, אויסערליכע פאליטיקס, גארנישט, מיליטער, גארנישט. איין זאך צו וואס דו דארפסט פארשטיין איז. זאלסט מאכן אז מען זאל קענען זיך אויפזיפען דעם זיפער אין פאבליק אויף פיפט עוועניו און ארויסנעמען די ערווה, דעמאלטס וועט יעדער פאר דיר וועלן. דאס איז די גאנצע פאליטיקס היינט, דאס גאנצע געלויפעכטס אין אמעריקע, דער גרויסע מעכטיגע לאנד איז נישט ווערט היינט, קיין זייפן בלאז איז עס נישט ווערט, און דאס אלעס. און אזוי איז די אלע תלמוד תורה'ס און די ישיבות. מען נעמט נישט אריין מענטשן וואס זיי קענען וואס זיי פארשטייען צו חינוך, מען נעמט אריין אזאלכע מענטשן וואס האבן די קאנעקשאנס, די פאליטיקל קאנעקשאנס, די טאטע האט פארשאפט עפעס א גט, א גט מעושה, א מעשה עמוידים, און זיינע אלע קינדער האבן פרנסה. איך בין מסכים אז מען האט זיי געדארפט געבן פרנסה, נאר נישט אין חינוך, איינער זאל קלינען די טוילעטס, איינער זאל קלינען די קיטשען, און איינער זאל דרייוון א באס. דאס איז אונזער פראבלעם.
איז כ'לערן זיי אויס, איז איז זאגן זיי, קיצור כ'האב געפרעגט, געפרעגט איינעם, וואס איז ווער ווער איז נחום ראזנבערג כ'האב געמאכט אזוי ווי איך ווייס נישט, זאגט ער יא דער משוגענער, דער דער וואס וואקט אויפן גאס מיט א קוטשמע מיט א חלעטל מ מ מיט א דזשעקיט, ער ער רעדט אויף די פאון אדער אויפן ספיקער, דער דער משוגענער יא מיט מיט מיט די מיט די יא דער. סאו פארוואס, פארוואס איז ער משוגע נאר אזוי זאגן אלע קינדער? יעצט וויל איך דיר מסביר זיין, דאס איז אויך א חלק פון אונזער קארופטירטן חינוך, דער קארופטירטער חינוך איז געגאנגען אזוי, מען מוז גיין אנגעטוהן מיט אזא גרויסן ווינטער קאוט וואס קאסט צוויי דריי הונדערט דאלער, וואס האט די גרויסע פלעפס, ווייל אינדערהיים איז דאס געווען א שיינער חסידישער קאוט, און למעשה ס'ווארעמט נישט. מען דארף נאך צולייגן צו דעם א שאל, און מען דארף נאך צולייגן צו דעם די אויערן שיצערס. יעצט איך וויל צו צולייגן אביסל די גאנצע זאך. ס'דא דא וואס זיי גייען אויכעט מיט א קוטשמע, נאר זיי גייען מיט צוויי שפיצן. ס'האט אין די פראנט א ענדע און אין די בעק. איך גיי מיט א רונדיגע רוסישע קוטשמע, ווייל דאס ציט זיך שיין ארויף אויפן קאפ, אויפן פארהעד, אלעס א מחי'. ברוך השם ס'גייט דורך נאך א ווינטער, נאך א ווינטער, איך בין שוין נישט קיין יונגער מענטש. ברוך השם דער'ס נאו קאלדס. פארוואס? ווייל פון קאפ פארקילט מען זיך די עיקר איז במילא דארף מען גיין וויאזוי ס'איז באקוועם, אין רוסלאנד איז זייער קאלט האט מען געמאכט די מינע קוטשמעס, די אמעריקאנער האבן געמאכט אזעלכע צוויי שפיצן אין ירושלים וואס ס'איז נאך ווייניגער קאלט גייט מען מיט די אן א פרוכת, סתם א שמאטע אויפן קאפ. יעצט. די שמאטע וואס זיי טוען אן זעט אויס שענער ווי מיין קוטשמע, איך זעה נישט פארוואס דאס הייסט משוגע און יענץ נישט, דאס וואס איך וויל די קינדער זאלן מיך הערן און זאלן טאקע אויסהערן פונקטליך און פארשטיין, דאס וואס די רבי האט דיר איינגערעדט משוגע, דאס איז נישט ווייל ס'איז אמת, דאס איז ווייל די רבי איז משוגע, איך וויל דיר מסביר זיין, ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אין שולחן ערוך ווען. א פרוי הייסט א משוגענע, משוגענע קען מען דאך קען מען דאך נישט וואוינען מיט איר ווען זי הייסט זי משוגע, ס'איז דא סימנים אין דעם, דאס שטייט דארט גארנישט וועגן גיין מיט א קוטשמע, און דאס איז וואס עטס מוזט זיך אויסלערנען, די רבי האט ענק נישט נאר געלערנט פאלש אז עטס זענט זיין און ער מעג ענק אראפציען די הויזן און ער מעג טוהן וואס ער וויל, ער קען מיט ענק מאכן משכב זכר און ענק נעמען אין ווען טוהן וואס ער וויל, נישט נאר דאס האט ער ענק אויסגעלערנט פאלש, ער האט ענק אויך אויסגעלערנט אז טאמער גייט מען ארויס פון די ליניע וואס אים דאכט זיך אז דאס דארף אזוי זיין דעמאלטס הייסט מען שוין א משוגענער. כ'געדענק איך בין געווען אמאל א בחור, כ'בין געווען אין ענגלאנד, און ס'איז געווען אזא באס, אין די בעק איז מען ארויף געגאנגען, און מ'האט נישט געדארפט אפילו עפענען די טיר, די טיר איז אייביג געווען אפען, מ'פלעגט אראפשפרינגען און ארויפשפרינגען, קיצור כ'האב געזען די באס איז שוין אוועק געפארן בין איך נאכגעלאפן דעם באס ווייל כ'האב געוואלט כאפן דעם באס, שרייט מיר עפעס א גוי נאך עי דאונט ראן עפטער די באס די פירסט טינג דעי וויל נאוטיס דעט יו אר נאט אן ענגלישמען, ווייל אן ענגלישמאן וועט נישט נאכלויפן נאך די באס, דאס איז געווען דעמאלטס היינט לויפן זיי שוין גאנץ גוט נאך די באסעס, ס'איז אזוי איינגעפירט מ'מוז גיין מיט דעם קאוט וואס ער איז נישט גענוג ווארעם. יעצט איך האב געקויפט א קאוט אין פעט אלבערטס, יעצט קענסט עס גיין דארטן באקוקן, ס'איז לעבן דעם גרויסן שפיטאל, ס'איז דא א שפיטאל אויף פלאשינג עוועניו, ס'הייסט וואודהאל, לעבן דעם איז דא א גוי וואס ער הייסט פעט אלבערט האט א ריזיגן סטאר, ער פארקויפט דאפעל בעגס, דאון א מחיה די קאוטס, און געס וויפיל ער האט געקאסט? ער האט געקאסט ניינטי ניין ניינטי ניין, איך האב נאך געמוזט באצאלן די טעקס אויכעט, ווייל ער טענה'ט אז פרעזידענט אבאמא דארף אויך לעבן.

יעצט למעשה איז אזוי, דער האט דאך נאר קלאוזאוטס, האט ער נישט וואס ער דערגרייכט אראפ ביז צו די פיס אונטן, און איך האב עס בכלל נישט ליב אויך נישט ווייל דעמאלטס קענסטו נישט גיין גענוג שנעל ווייל ס'ווערט זייער טייט, האב איך געקויפט די קורצע, דארטן ווי מ'קען זיך פארקילן דעם קאפ האט עס א הוד, די טשעסט איז פיין ווארעם, און ביז צו די פיס, ביז דארטן ווי מען פארקילט זיך ביי די וואסער בלאז ביז אראפ דעקט עס צו א מחיה, איך זע נישט פארוואס איך זאל דארפן אויסגעבן דריי פיר הונדערט דאלער, כ'וואלט שוין געקענט האבן אין דריי יאר כמעט דריי קאוטס, און נאך א האלב יאר שטייט ער שוין נישט צו גוט אויך נישט, און דא האסטו עס ס'האלט זיך ממש ווי ברענד ניו, סאו כ'וויל ענק אויסלערנען קינדער, איך הייס נישט משוגע, די רבי איז משוגע אז ער האט מורא דאס אנצוטון. יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א זאך, איך געדענק אמאל איז קיינער נישט געגאנגען מיט די מינע קאוטס, לעצטע צען יאר האבן זיך אלע קינדער גענומען גיין דערמיט, די מאמע האט אנערקענט, וואס דארף איך קויפן א טייערן קאוט פארן קינד, איך קויף אים אזא זאך, דאס קאסט צען דאלער, צוואנציג איז שוין די מעקסימום, דאס איז אין וויליאמסבורג, גיי צו פעט אלבערטס, וועסט עס האבן פאר דריי פיר דאלער. הייבטס אן צו שפארן געלט, עטס וועטס עס ברויכן, ס'איז דא אן אינפלעישן, און סגייט יעצט קומען א ריזיגע ריסעשן, זאלסט זיך אויסלערנען, ווען מ'געט אויס געלט לייק איטס גאוינג אוט אוו סטייל, נאכדעם מוז מען דאס פון ערגעץ באצאלן, דעמאלטס ווערט א ריסעשן, זיי זאגן אליינס, טראמפ האט אויך יעצט געזאגט, אמעריקע סטענדס ביפאר א ווערי ווערי דיעפ ריסעשן, ער זאגט ער'ט גיין בויען א וואנט, צו בויען א וואנט קאסט. טריליאנס אוו דאלערס, ער גייט זאגן אז מעקסיקא זאל אים געבן געלט, מעקסיקא גייט אים לאכן אין פנים, פון מיינעטוועגן בוי נישט, בוי אליינס, עטס ווייסט וואס ס'קאסט אפ יעדע זאך דא אין אמעריקע, די סעקיוריטי איז געווארן אזוי אוט אוו הענדס, עס איז אנבעליוועבל, די פאליס, מען האט צוגעלייגט, מען האט אלע מאדערן טעקנאלעדזשי, דאס אלעס גייט איינער באצאלן, עטס ווייסט ווען עטס פארטס מיט אן עיראפלעין די סעקיוריטי וואס ס'קאסט, קוק אויפן טיקעט וועסטו זען, דרייסיג פערציג דאלער קאסט יעדע טיקעט היינט, אויף ארץ ישראל קאסט ער הונדערט דאלער. סאמבאדי איז פעיאינג אלל דיס, און די מצב ווערט נישט בעסער, ער ווערט נאך ארגער. אזעלכע חברה ראצערס אייסיס, די קענסט זיי נישט אייננעמען, זיי לאכן פון יעדן. סאו מען מוז אנהייבן צו שפארן געלט. און אז די מאמעס ווילן נישט זיצן יעדע וואך ביים דאקטער און געבן ענטעביאטיקס פאר די קינדער, זאלן זיי עס אנטון ווארעם. מען געבט נאך צו א שאל פארן בחור, און דעם שאל טרעפט ער נישט ווייל אן אנדערע בחור האט עס גענומען. און נאכדעם געבט מען אים נאך צו די אויערן שיצערס, איך ווייס נישט וואס איז די אויערן שיצערס, עס זעט אויס ווי א קאקאש פון א האן, עס זעט אויס אלעס ווי טשיקן. וואס דארפסטו מיר אן אויערן שיצער. קויף דיר א קוטשמע אזוי ווי איך האב, אדער קויף דיר א קוטשמע אזוי ווי די אמעריקאנער קוטשמעס זענען, וואס ער ציט זיך ארויף אינגאנצן אויפן קאפ, נישט די וואס די סאטמארע טראגן דעם מיט די צוויי שפיצן, ער זעט אויס ווי צוויי הערנער, ס'ציט זיך נישט ארויס אויפן קאפ געהעריג, און ס'בלייבט די האלבע קאפ בלייבט אפן, די אויערן, די פלעפס דעקן נישט צו אינגאנצן די אויערן אויך נישט, סאו לאזטס ענק אפ מיט די זאכן, לערנטס ענק אויס צו זיין פראקטיש און ביליג. יעצט דאס כאלעטל שטארט ארויס אראפצו פון קאוט ווייל איך וויל נישט דער קאוט זאל זיין צו לאנג און איך מוז דאך האבן דאס כאלעטל ווייל איך גיי דאך אנגעטון געהעריג א גאנצן טאג בצניעות און חוץ דעם איך גיי דאך נישט מיט דעם אין שול דאווענען סאו איך כאפ נאך נישט וואס דא איז וועגן דעם הייסט מען משוגע סיידן דו ווילסט אזוי זאגן דאס פארשטיי איך. דאס קומט אלס ווייל עטס קענטס נישט צו צוברעכן מענטשן מיט שטארקע אישוס פרובירט עטס צו דיפעימען ער איז א משוגענער ממילא איז ער א משוגענער ער שרייט אבער אז מען טאר נישט די קינדער. געהערט. און טאקע ווייל ער איז משוגע האט ער די גאטס און די קארידזש זיך צו שלאגן מיט די גאנצע שטאט און זאגן קינדערלעך קיינער טאר דיך נישט טאטשן, נישט אין די פראנט און נישט אין די בעק און דיך זעצן אין די שויס, דאס האט זיך אלעס אויפגעהערט, מענטשן זאגן מיר וואס זיי דאווענען אין שילן, ר' נחום איר ווייסט וואס א קלינאפ דזשאב איר האט געמאכט? זאג איך ניין איך דאווען דאך נישט אין די היימישע שילן. זאגט ער דו האסט נישט קיין השגה אמאל יעדעס יינגל האט געליטן נזק צער ריפוי שבת בושת פון יעדן חזיר איך האב נאר געגעבן א גלעט א ציפ מען פלעגט טיילן לאליפאפס היינט ווער טרויט זיך צו טיילן א לאליפאפ פאר א קינד מען גייט אים גראד ארויספירן פון שול סאו קינדערלעך עטץ זענטס סעיף ווייל איך האב מיך פאר ענק געשלאגן צו איך בין משוגע צו נישט דאס האט דאך שוין נישט מיט ענק איז טאמער חס ושלום בין איך דארף איך גיין פאר העלפ. און טאמער בין איך נישט, זענט עטץ די משוגעים, ווייל עטץ האטס אים געלאזט אלע יארן. סאו, יעצט לאמיר גיין ווייטער הערן וואס דער פארקויפט. יעצט גייט ער ארויסקומען מיטן אמת וואס ס'קוועטשט אים. קוועטשן קוועטשט אים. קודם הייבט זיך אן מיט א ליגנט, איך הער דיך קיינמאל נישט אויס עפעס, יעצט פערצופאל האב איך דיך אויסגעהערט. דעי באלאוני, דאס איז דזשאוק נאמבער נײַן הונדערט פֿיר און פֿופֿציק. אבער וואס אים קוועטשט איז דא געווען א שיעור אויף הלכות נידה. די הלכות נדה שיעור האב איך באקומען פון חשובע רבנים וואס זיי פסק'ענען יארן הלכות נדה, זיי האבן מיר אנגעהויבן צו זאגן, זיי הייבן ערשט יעצט אן צו פארשטיין אסאך זאכן, זיי קענען הלכות נדה אזוי ווי די מעשה וואס מ'דערציילט, מ'איז געקומען פרעגן רבי חיים בריסקער אויף עפעס א שטיקל פלייש, פרעגט די פרוי רבי דאס איז כשר צו נישט? הייבט ער אן אזוי, אויב ס'איז דער קורקבן איז א מחלוקת דער ש"ך מיטן טורי זהב, אויב ס'איז דער זפק איז א מחלוקת דער טורי זהב מיטן בית שלמה, ער הייבט אן צו רעכענען אלע שיטות פון אנפאנג ביז צום סוף. ער האט אויסגערעכנט יעדע שטיקל פלייש וואס איז דא, נאכדעם פרעגט אים די פרוי, רבי, באדעם ליין, דאס איז כשר צו נישט? זאגט ער, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואס דאס פלייש איז, די זעלבע אויכעט, מען האט גע'פסק'נט דא יארן הלכות נידה, מען האט גע'פסק'נט דא מקוואות, מען האט גע'פסק'נט דא גיטין, יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט, ס'האט קיינער נישט אפגעשטעלט יענעם, האסט נאר געוואלט פסק'ען האט מען דיך אויסגעהערט. און זיי זאגן אליינס אז זיי הייבן אן צו באקומען אן אנדערן פיקטשער אין די גאנצע ידיעה פון הלכות נידה, און זיי הייבן אן צו פארשטיין אסאך זאכן וואס זיי האבן אמאל נישט פארשטאנען, און ממילא וועלן זיי קענען זיין בעסערע מורי הוראות, און איך האב דאס אלץ געטענה'ט, זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט זיך, אבער איך האב באקומען אזויפיל קאמפלימענטס, איך זאג אייך באמת, איך סעיוו דאך די אלע זאכן, ס'איז אנבעליוועבל וואסערע א חסרון ידיעה רבנים וואס זיי פסק'ענען יארן האבן געהאט. געהאט. לאידך גיסא, די וואס זיי ווילן נעמען ניבול מען ניבול, אדער זיי האבן מורא אז ס'וועט זיי שאטן, מ'וועט אריינגיין צו אזעלכע רבנים וואס זאלן נישט קענען אפילו וסתות, ווארט נאר ס'קומט נאך וסתות אויכעט, איז במילא גייען זיי האבן יעדן, יעדע רב גייט האבן דא א פראבלעים. פארוואס? ווייל מ'גייט נתגלה דא ווערן אז זיי הייבן נישט אן צו קענען גארנישט. סאו יעצט לאמיר הערן וואס ער באקלאגט זיך ווייטער, דער מלמד, אזוי גערופענער מלמד אסאך יארן וואס ער איז זייער א גוטער מלמד, ער האט נאך קיינמאל נישט גערעדט מיט דעם פון די קינד, צו די קינדער, אזוי ווי ער האט אנגעהויבן. יעצט האט ער א טענה צו מיר. איז וועלכע טאטע ער איז. עס קען זיין אז די קינדער זענען געברעינוואשט, די טאטעס אלע פארקויפן זיי נאכן באלד מעגן זיין מניוולים און שוין, און ממילא ממילא וועגן דעם זאגן זיי אלע, איך האב נישט געוויסט וואס איז איך הער דיך קיינמאל נישט אויס, מיין נישט נישט ווייל איך האב צו האלטן עפעס פונקט קעגן אייך, פשוט ס'קומט מיר נישט אויס, כ'בין פארנומען דורכאויסן טאג, ממילא הער איך אייך נישט אויס, אבער א נאמבער האב איך שוין געהאט, ווייל איך האב אייך שוין גערופן, אפאר יאר צוריק האב איך אייך איין מאל גערופן, כ'האב אייך אפילו נישט, כ'האב אייך אפילו נישט אריינגעגאנגען אין א שיעור, נאר אויסגעהערט עפעס, גלייך אנפאנג האסט עפעס געזאגט, היינט נאכדעם האסט געזאגט געגעבן די נאמבער, כ'האב נאך אלץ געהאט די נאמבער ביי מיר. כ'האב געטשעקט די נאמבער, כ'האב עס גערופן, כ'האב דיך אויסגעהערט די לעצטע פאר טעג. כ'האב דיר געוואלט זאגן ביסט א גרויסע ליגנער ווייל כ'האב געטוישט די נאמבער שוין דריי מאל. עטס זענטס אזאלעכע בלאפערס אז ענק כאפטס ענק נישט אפילו אז זענטס ענק סותר פון טאג צו טאג. סאו דו הערסט מיך קיינמאל נישט אויס האסט געהאט פון יארן צוריק מיין נאמבער און ווייסטו וויפיל מאל איך האב שוין געטוישט די נאמבער פון יארן צוריק. כ'האב געהאט אמאל וואס נאר פינף טויזנט מענטשן האבן געקענט ארויפקומען, נאכדעם האב איך געהאט, דאס איז נישט געווען גענוג האב איך עס געטוישט ווי צען טויזנט קענען ארויפקומען, נאכדעם איז דאס אויך נישט געווען גענוג האב איך היינט א אנלימיטעד, ס'קען ארויפקומען הונדערט טויזנט מענטשן, סאו דו האסט נישט דעם נאמבער פון דארט, און אינטערעסאנט, האסט פונקט געהערט דעם שיעור פון הלכות נידה וואס דו גייסט יעצט רעדן, אינטערעסאנט, דו מוזט זיין אדער א מעדזשישן א מכשף, אדער סתם א לאו-לייף, וויאזוי האסטו פונקט געקענט צוטרעפן דעם שיעור? יעצט לאמיר גיין ווייטער. און בפרט נאך די שיעור וואס האסט נעכטן ארויפגעלייגט מיט די זיבעטע שיעור פון הלכות נידה מיט אלעם האב איך געזען ביסט א פעסטער מניוול דו חזיר וואס דו ביסט, דאס לערנסטו אויס פאר בחורים? דאס לערנסטו אויס פאר קינדער? איין מינוט, האסטו מיר נישט געזאגט אז קיינער הערט עס נישט אויס ביי דיר אין חדר, דו לאזט נישט קיינער זאל עס אויסהערן, קינדער זאלן עס אויסהערן? קיינער הערט דאך דאך עס נישט אויס. סאו וואס האסטו א פראבלעם? און איך וויל דיך פרעגן, האסט געלערנט יעצט פרשת אשה א פרוי כי תזריע אז זי וועט שוואנגער ווערן וילדה זכר, דו מיינסט א קינד פאלט עפעס ביי א הרהור רע אויף דעם? דאס איז ביי אים נעיטשער ווייל דו האסט נישט געמאכט קיין אישו. די רבי וואס האט עס אויסגעלאזט די האבן געהאט א פראבלעם ווייל מ'איז ארום געלאפן פרעגן עי וואס איז תזריע וואס געשעהט פון א פרוי יא וויאזוי האט זי א בעיבי סאו דו מיינסט אז דאס קינד ווייסט עפעס? עפעס. דאס קינד האט אויסגעהערט די הלכות נדה שיעור פונקט אזוי ווי דו זאגסט אשה כי תזריע, און אויסער דעם וויל איך דיר זאגן אז ס'איז דארט נישט דא קיין שום מניוולות, און ס'איז דא א גאנצע תשובה דארט אין נודע ביהודה עפעס א איד האט געדארפט מען זאל אים מתיר זיין זיך שערן חול המועד ווייל ער ארבעט צווישן גוים, ברענגט ער אים א היתר פון רבינו תם, איז די חכמי בראד האבן זיך צוריק געשלאגן מיטן נודע ביהודה. זאגט ער עטס לא עלי תלונותיכם גייטס צום איך ברענג דיך ענק צו א רבינו תם גייטס צום רבינו תם די האסט א פראבלעם מיט מיר די האסט נישט קיין פראבלעם מיט מיר איך האב נאר געזאגט בסך הכל אלעס וואס עס שטייט אין די גמרא און אין די ראשונים איך האב נישט געזאגט קיין אייגענע זאכן יעצט א פרוי דארף וויסן ווי צו מאכן בדיקות און אונז ליידן מיר פון דעם צענדליגע יונגעלייט ווייסן נישט יארן די פרויען ווייסן נישט ווי צו מאכן בדיקות און ס'איז דא וואס זיי וואוינען ווי מ'טאר נישט דו האסט א פראבלעם מיט דעם? זאלסט דיך זעצן אין מיין בענקל און הערן וואסערע פראבלעמען ס'גייט פאר וועסטו שוין פארשטיין. ס'דא א יונגערמאן וואס איז געווארן משכב זכר'ניק ווייל ער כולה געוואוינט מיט די פרוי די גאנצע צייט שלא כדרכו ווען ער איז געוואויר געווארן אז ער טוט אן איסור האט ער זיך נישט געקענט מוחל זיין איז ער אראפ פון וועג אונז האמיר אלע פראבלעמען סא דו האסט א פראבלעם דאס אינגל הערט אויס קודם האסטו געזאגט קיינער הערט מיך נישט אויס אזוי האט זיך אנגעהויבן דעם גאנצן שיעור, קיינער הערט נישט אויס, יעצט האבן שוין אלע בחורים און אלע קינדער אויסגעהערט, נו וויאזוי ארבעט דאס? דאס איז סאטמאר דזשאוק נאמבער פאר האנדרעד ענד סיקס, כ'וועל זאגן וואס איך וויל, כ'וועל טון וואס איך וויל, צו איך בין מיך סותר, דאזענט מעיק עני דיפרענס. יעצט לאמיר דיך הערן ווייטער. וועסטו זאגן אזוי ווי דו זאגסט א גאנצע צייט, אז דאס מאכט בעסער פאר די קינדערלעך אזוי ווייסן זיי? ס'מאכט נאך אסאך ערגער ווען אלע קינדער גייען צופרי אין חדר מען רעדט פון דעם.
דו האסט אליין געהערט ווי די קינדער רעדן דערפון וואס? אפשר די בחורים רעדן דערפון, דאס בין איך מסכים, אבער איך האלט אז זיי דארפן וויסן, ווייל אין די זעלבע צייט וואס איך באקום קאלס ווי שיין דאס איז דעם מורא'דיג צופרידן איך ווייס וויפיל בחורים איך זאל נאך האבן אזויפיל גוטע יארן אין מיין לעבן און איך וואלט מיך נישט געשאלטן. איך זאל האבן אזוינפיל גוטע יארן וויפיל בחורים האבן אנגעקאלט די וואך אליינס, און געזאגט רבי נחום איך דאנק אייך, פאריאר זומער האב איך ארומגעטרענט און ארומגעפאטשקעט מיט מיידלעך, ליטל דיד איי נאו אז וואס איך טו איז כריתות, ענד ליטל דיד איי נאו אז איך קען אנשוואנגערן א מיידל בלייב איך א בעל חוב פאר די רעסט אוו מיי לייף. וואס מיינסטו? און וואס? דו ווילסט איינרעדן דא אונז לעבן מיר אין א סאסייעטי ווי עס איז אלעס כולו קדוש און מען לערנט אויס בחורים שלעכטע זאכן? אה, איים נאט גאנא ביי דיס גארבידזש, קום אויס הערן מיינע טעלעפאונס וועסטו הערן פארוואס ס'איז דא אזוינפיל מיידלעך וואס זענען שוואנגער, ס'איז דא צענליגע, כ'האב פארציילט א מעשה פון עפעס א בעלזער יונגערמאן וואס האט געהאט א טאכטער זי האט אנגעשוואנגערט און די מיימאנעדיס האט עס געוואלט פארקויפן, סוף האט זי זיך בארעכנט אז זי פארקויפט עס נישט, דער טאטע האט געזאגט איך קען דיך נישט אהיים נעמען מיט א קינד, האט זי געזאגט איך גיין אליין וואוינען, נאך די מעשה האט מיך אפגעקאלט נאך צען צוועלף חברה און זיי האבן מיר געזאגט דו ווייסט א דאנק דו האסט עס פארציילט מיין טאכטער האט אויך געזאגט איך געב נישט אויף די בעיבי, איי דיד איט, איי טעיק בלעים פאר איט, סא דו האסט א פראבלעם די קינדער רעדן עס אין חדר סאיז שקר דאס קינד ווייסט גארנישט וואס איך האב דארט געזאגט פרעג אים איבער ווייסט ער נישט דו ביסט א האני א חזר א אנגע. געפיקעוועטער נואף איז ממילא ביסטו געווארן היי אפילו אויף וואס כ'האב גערעדט, גמרא זאגט דארטן אז רחב אז זאגן איר נאמען איז מען געווארן היי אזוי שיין איז זי געווען, סא דו ביסט א אנגעפיקעוועטער חזיר ווערסטו היי, אז מען רעדט פון הלכות נידה א פרוי האט א פלאץ אן אותו מקום ווי מען מאכט בדיקות, ניין ניין ניין אונז קויף מיר שוין נישט די זאכן די אלע דזשאוקס איז שוין פאריבער דאס איז גוט געווען צען יאר צוריק. היינט ווייס מיר אונז וואס צו ענטפערן ווייל אונז פיר מיר ליידער א מערכה און די מצב איז זייער שלעכט. יעצט לאמיר הערן ווייטער וואס דו פארקויפסט.
הגם אין מיין חדר האב איך נאכנישט געטראפן וועמען צו רעדן פון דעם ווייל איך בין זייער שטרענג אויף די זאכן. יעצט פארשטיי איך נישט, האסט דאך פריער געזאגט אז אלע קינדער אין חדר ווייסן נחום ראזענבערג און ער איז א מניוול, איך פארשטיי נישט, דו ביסט דאך סותר מיניה וביה, דיין חדר ווייסט יא, צו דיין חדר ווייסט נישט, יעצט האסט געזאגט האסט קיינמאל נישט גערעדט אין חדר יארן און יעצט האסטו אנגעהויבן צו רעדן און האסט געזען יעדער הייבט זיך אויף די הענט און יעדער ווייסט. סאו וועיט א מינוט, יא דו מוזט דיך אויסטרעטענען ווייל ס'איז לא רישא סיפא ולא מציעתא ורישא סי, ב בקיצור דו ביסט אינגאנצן א צומישטער יונג, זאג מיר וויפיל האט דער סאטמאר באצאלט זאלסט אפקאלן דעם קול, צו הו עווער פעיד יו, יעצט גיימער ווייטער. הגם אין מיין חדר האב איך נאכנישט געטראפן רעדן פון דעם ווייל איך בין זייער שטרענג פון די זאכן, כאפ איך איין יונגעלע רעד נאר א טאפ פון די זאכן בין איך זייער שטרענג. און טאמער האט מען זיך געטאטשט, און טאמער איין קינד טאטשט א צווייטן ביסטו אויך געווען שטרענג? דאס איז דאך דער פעלער, די האסט קיינמאל אפילו נישט געזאגט קיין ווארט, האסט אליין געזאגט האסט קיינמאל נישט געזאגט קיין ווארט, סאו פארוואס זאל מען נישט רעדן דערפון, מ'האט דאך געמעגט טאטשן אויך, ווען מ'מעג טאטשן רעדט מען נישט, מען רעדט נאר ווען מ'קען נישט טאטשן, אז ס'איז קאם לייב ביי די רבים און איי. יעצט לאמיר דאך הערן ווייטער.
זייער שטרענג נישט נאר טון זאכן מ'טאר, אפילו רעדן זאכן וואס מ'טאר נישט. דאס דארפן קינדער הערן? ביסט א פעסטער מנוול, ביסט א פעסטער חזיר, יא. איך קען עס נישט פארשטיין. און אזוי גייטס מיט אייך. איר קענט זאגן טאקע די טאטעס זענען נישט גערעכט אז זיי לערנען נישט אויס מיט די קינדער גארנישט, מען דארף נישט אויסלערנען די קינדער אזוי ווי איר לערנט אויס דא אויפן האטליין, מען דארף טאקע אביסל רעדן צו די קינדער, איך רעד טאקע צו מיינע קינדער אביסל מען זאל פארשטיין, אזוי אזוי די זעלבע טענה וואס איר האט אז נישט, שפעטער זיי ווערן עלטער זיי טרייען צו געוואויר ווערן, איז איר זענט גערעכט, טאקע מען דארף טאקע לערנען מיט די קינדער.
דו האסט געהערט אמאל א פסוק אחד בא לגור וישפוט שפוט? דאס ביסטו. ביז יעצט האסטו קיינמאל פון דעם נישט גערעדט. דאס וואס דו רעדסט היינט איז אויך נאר א דאנק נחום ראזענבערג, ווייל ווען נישט נחום ראזענבערג וואלט דאך קיינער עס נישט גערעדט, און דו האסט אנגעהויבן צו רעדן ווייל די תלמוד תורה'ס האבן געזען מען מוז טשענדזשען עדיטוד, ווייל ס'גייען אן לאוסוטס און ס'גייען עווענטשעלי די אלע וואס האבן באהאלטן גייט עס ארויסקומען און ס'עט זיין ענדליך אינפארמעישן. איז ממילא דאס גאנצע זאך וואס דו האסט נישט קיין מורא היינט צו רעדן איז דאך נאר פאר נחום ראזענבערג, יעצט גייסטו מיך שוין אויסלערנען וויפיל מען דארף רעדן, וויאזוי מען דארף רעדן, יעצט זאל איך דיר זאגן, דו זאלסט וויסן וויפיל מען דארף רעדן און וויאזוי צו רעדן זאלסטו קודם גיין אין סקול אפאר יאר, און נאכדעם זאלסטו באקומען טעלעפאן קאלס פון די לאקעל חברה וואס ס'גייט אלץ פאר אין די חדרים וואס אונז זעמיר געוואויר געווארן משך די יארן וואס ברוך השם מ'האט עס אפגעשטעלט, עסטו פארשטיין אז וואס איך רעד איז אין אזא צניעות אז ס'פשוט א שאנדע, מען דארף רעדן טויזענט מאל מער אפענער, יעצט לאמיר גיין ווייטער.
אבער וואס איר טוט איז נאך סאך מער נישט גערעכט. אז קינדער זאלן הערן דאס איז נאך סאך מער נישט גערעכט, דו חזיר וואס דו ביסט.
יעצט כ'האב דיר געוואלט זאגן נאך א זאך, אונזער הייליגער רבי האט זיך אלץ געשלאגן מיט די מלמדים אז מ'זאל רעדן אפן און זאגן וואס דאס הייסט זרע לבטלה און וואס דאס הייסט הוצאת זרע ביד, מיר האבן דערציילט אלע נאנטע פון רעבן, נאר וואס, די מלמדים האבן נישט געוואלט, ווייל זיי האבן געוואוסט דעמאלטס וועט מען זיי אונטערברענגען. ווייל דאס קינד וועט זאגן, איך פארשטיי נישט רבי, דו האסט מיט מיר יא געמעגט טון נאך זעקסע ביינאכט און איך טאר נישט? האט מען זיך מיישב געווען, ניין, מען וועט זאגן דעם רעבן אז מען וועט נישט רעדן דערפון. האט מען געזאגט פארן רעבן אז די קינדער ווערן אויפגעקלערט, האט דער רבי א לאך געטאן, מען הערט דאס אויפן טעיפ, איך האב אפילו ארויפגעלייגט אמאל שוין א טעיפ, רבי געט זיך א רוף אן, אוי, יעצט ווייס איך נישט וואס די קינדער ווייסן אלץ. און דער רבי איז גערעכט, יעדעס קינד האט א שוועסטער און א ברודער, און א טאמער מען לערנט נישט מיט זיי געהעריג, אמאל די שוועסטער, כ'האב יעצט געהאט א פאל, נאכדעם וואס כ'האב גערעדט צו די קינדער, זאגט מיר א יונגל, מיין שוועסטער האט געוואלט זעהן וואס איך האב דארט, ווייל עפעס א מיידל אין סקול האט איר געזאגט אז א יונגל האט עפעס אנדערש, און זעהט אויס זי האט נישט געהאט קיין סאך חשק צו העלפן די מאמע'ן צו דייפערן, האט זי נישט געוואוסט, האט זי זיך גענומען שפילן מיט מיר, האב איך געזאגט געב מיר שוין דעם נאמבער פון דיין טאטן, איך וויל אים אפקאלן, ווייל איך ווייס דו האסט מורא אים צו זאגן. ס'הייסט איך בין דער מנוול. ס'איז געקומען א נייער, ער האט שוין אנגעהויבן צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט, און ער גייט מיך שוין לערנען וואס צו טון. דאס איז דאך אונזער אזיאטישער וועג. און די חברה זאגן אזוי. יא, דאס איז אמת אז נחום ראזענבערג האט אויפגעטון. יא, קיינער זאגט עס נישט אז ס'איז נישט אמת. נאר וואס? מ'האט עס געדארפט אזוי טון, אזוי טון. העי, וועיט א מינוט. די טיר איז געווען אפן פאר יעדן אריינצוגיין, קיינער האט נישט געוואלט. היינט איז עס אויך נאך אפען, ס'איז נאך דא אסאך צו טון, מ'האלט אין איין טון ווייל ס'גייט ווייטער און ווייטער און ווייטער. ס'איז געווען יעצט א מיידל וואס האט זיך פארלוירן אין פלארידע צוויי מיידלעך מ'האט זיי געטראפן אין די וואודס, באלאוני איך גלייב גארנישט, אדער האט מען זיי גערעיפט אין דעם האטעל אדער האבן זיי זיך געשפילט צווישן זיך און מ'האט זיי נישט אויסגעלערנט, צוויי זעכצן יעריגע מיידלעך און נאכדעם זענען זיי ערגעץ ארויסגעגאנגען. קיינער וועט מיר נישט איינרעדן אז זיי זענען געווען אין די וואודס איבער פֿיר און צוואַנציק שעה. נאר אזוי גייט עס, מען רעדט נישט מיט די קינדער און אלעס איז א סוד. און דער מענטש האט מורא אז די קינדער וועלן וויסן. די קינדער ווייסן עניוועי אלעס, און זיי ווייסן פאלש אויך. אין אדער ווארדס, אז איין קינד זאגט פארן צווייטן מיינט נישט אז ס'איז אמת. אבער זיי נישט נאאיוו און נישט סטופיד. די מאמע קומט אהיים איינמאל מיט גאר א גרויסן בויך און אלל אוו א סאדען קומט אהיים א בעיבי. סאו איף יו דאונט טיעטש די טשילדרען די רייט וועי, אין די נארמאלע וועג, און זיי הייבן עס אן צו פרעגן ביי פרענדס, דעמאלטס ווערט עס א סעקשועל אישו, ווען נישט איז עס א זייער א נארמאלע נעטשערל אישו, און יעצט גייט ער, העי, ער גייט שוין יענעם אויסלערנען, ביז יעצט האט ער נאכנישט גערעדט דערפון ווייל ער האט מורא געהאט, אדער איז אליינס א גרויסער מנוול, א פעדעפייל, א חזיר, דו ווייסט דאך מיין פאליסי, א מלמד ווערט א מלמד ווייל ער איז א סעקס פריק, אנדערש זעה איך נישט פארוואס ער ווערט א מלמד. באצאלן באצאלט מען זיי נישט, מען מאכט זיי משוגע, און עס איז היינט אלעס געווידיאוט און מען זיצט זיי אויפן קאפ, און מיר האבן מלמדים געזאגט, ווען נישט די פרינדזש בענעפיט פון דעם ביסל סעקס גיי איך ארויס און אסאך זענען ארויס, מאכן זיי כאטש געלט, איינער זאגט מיר ער איז געווען א מלמד און ער געוויסט ס'איז דא רעסטריקשאנס ווייל מען מוז גיין נעמען א וועלפעיר טשעק און א פוד סטעמפס טשעק און א סעקשאן עיט טשעק און די אלע זאכן איז געווען און מען האט זיך געמוזט וואטשן. זאגט ער היינט ער איז ארויס ער איז געווארן א בראוקער א ריעל עסטעיט בראוקער, זאגט ער היינט איז דא אזויפיל נסיונות מען קויפט אפ א בילדינג ס'האט א רענט ראל פון צען מיליאן מען געבט אהין צוואנציג מיליאן, ער זאגט טאמער האב איך געמיינט אמאל אז אלס מלמד איז עס געווען שווער צו זיין ערליך היינט איז נאך אסאך ארגער, זיי פלעגן אלע זאגן כ'האב א פרינדזש בענעפיט כ'האב אביסל פלייש אין די זייט אביסל קינדער. סאו איך וויל דיר עפעס זאגן, אויב ס'האט דיך אזוי צו צושרויפט די שיעור, איך האלט זאלסט אוועק גיין פון קינדער, גיי ארבעטן אין בי ענד עיטש. און אויסער דעם, וואס האסט עס געדארפט אויסהערן? האסט געזען ס'איז צו צושרויפט, דו האסט עס געדארפט גראד אראפלייגן. אבער אזוי הערט ער נישט אויס, נאר יעצט הערט ער אויס. איך וויל דיר זאגן, איך דאנק דיר מורא'דיג פאר דיין דרשה, האסט מיך זעהר מחזק געווען, און האסט מיך מחזק געווען אז איך זאל יעצט רעדן צו די קינדער, און איך וועל בלי נדר אנהייבן צו רעדן צו די בחורים און צו די קינדער. ווייל אויב זיי הערן יא אויס, קודם ביסטו דיך סותר, קודם זאגסטו קיינער הערט עס נישט אויס, און נאכדעם גייסטו זאגן מען הערט עס יא אויס און די קינדער קומען אין חדר שמועסן פון דעם, אויב זיי קומען שמועסן וויל איך זאלן קומען שמועסן, דער רבי איז א חזיר און דער רבי טאר נישט טאטשן און דער מנהל איז א חזיר און ער טאר נישט טאטשן און אז ער טאטשט זאל מען קאלן ניין וואן וואן. און אויך דער טאטע איז א חזיר און אז ער טוט זאל מען קאלן פאר אים אויך ניין וואן וואן. לאמיר עס אויסלערנען. דו דארפסט זעהן, דו דארפסט כאפן דא וואס דא טוט זיך, דו האסט געוואלט נעמען די סאלדאטן פון די יונגע קינדער, דערווייל ליסן, דעי נאו וואט דער דואינג. און יעדער איינער הייבט אן, ניין דו האסט גוט געטון אבער דו האסט נישט גוט געטון, און מ'האט עס געדארפט אזוי טון. זאג איך יעדן איינעם, נאר וויאזוי דען? וויאזוי דארף מען? ביי די וועי ווען איך בין געקומען מפדן פון פאדען ארום. עניוועי. סא יעצט וויל איך רעדן פון א וויכטיגע זאך, נעכטן איז געווען עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ס'איז געווען די גרויסע חתונה פון גערטנער, נישט נעכטן די וואך איז עס געווען, פון גערטנער, דער חתן הייסט גערטנער און די כלה הייסט פעטיקי, פעקיטי, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי, נישט מיינע ביזנעס אפילו. יעצט, איך וויל קודם רעדן בכלל וועגן שידוכים, כ'האב עס שוין אסאך מאל געזאגט, יעצט איז א עת הכושר זאל איך עס נאכזאגן. עטס ווייסטס אז אין הימל גייט מען ארום מיט די נשמה, א חתן, א בחור, מען וויל אים שטעלן א כלה. יעצט, זאגט מען אים, זעסט דא איז דא א אוצר, פון דעם באקס קענסטו דיר ארויסנעמען א כלה. יעצט אין דעם באקס איז דא אלע נערוון קראנקע מיידלעך, פאר אן אנדערן זאגט מען פון דעם באקס קענסטו ארויס נעמען, דארט איז דא אלע פיזיקעל קראנקע מיידלעך, פונעם דריטן באקס איז דא מען זאגט קענסטו ארויס וועלן א כלה, אין דעם איז דא אלע איך ווייס מיידלעך וואס זיי קענען נישט האבן קינדער צו כדומה, פארוואס? ווייל א מענטש קומט דא אראפ פאר א פורפעס, ער קומט נישט אראפ דא זיך צו אינדזשויען, ער קומט דא אראפ פאר א צוועק. איז כדי ער זאל קענען דעם צוועק אדורכפירן ווי עס דארף צו זיין, גיט מען אים צו די אלע צוגעהער וואס ער דארף האבן, און אז ער דארף ארבעטן מיט א קראנקע פרוי, צו ער דארף ארבעטן מיט א נערוון קראנקע פרוי, וואטעווער איט איז, דאס איז זיין מזל און דאס איז זיין גורל. יעצט טאמער ער האט זיך אויסגעוועלט א ווייבל, און ער קומט אראפ אויף די וועלט, ער האט מיט איר חתונה, און ער גט זיך, ער זעט ער קען נישט מיט איר עקזיסטירן, די נעקסטע גייט זיין די זעלבע מיט די זעלבע פראבלעמען. ויהי בבוקר והנה היא לאה, פארוואס? ווייל צו זיין תיקון הנפש פעלט אויס דאס וואס ער האט באקומען. מענטשן האבן חתונה, זיי גט'ן זיך, נאך אפאר יאר זאגן זיי יא די ערשטע איז געווען בעסער, די ערשטע איז אויך געווען אביסל נערוון קראנק אבער די איז אסאך מער, די האט מער משוגעת'ן. זאלסט געדענקען דו באקומסט פון דעם אוצר, פון דעם באקס וואס האט די זעלבע פראבלעמען, דו טשענדזשט נאר די באדי, דעטס אלל יור דואינג, דו טשענדזשט א נייע פרוי. יעצט איז אזוי. ס'איז געשען דא א שידוך, און זיי האבן זיך געגעט, פעקעטע מיט מאשקאוויטש, זיי האבן זיך געגעט. נאכדעם איז מען געגאנגען און זיי האבן זיך צוזאמגעשטעלט, פעקעטע מיט גערטנער. יעצט דער גערטנער הער איך האט אויך א שטוב מיט קינדער, אבער מען לאזט אים נישט זען די קינדער. פארוואס? אדער איז ער א פידאופייל, איך ווייס נישט צו ס'איז אזוי, אדער איז ער אויך א נערוון קראנקער. וואטעווער די סטארי איז. סאו יעצט איז מען געגאנגען, מען האט געגעט, די צוויי האבן זיך געגעט, מען האט נאכאמאל חתונה געהאט, חתונה מיט דעם זעלבן באקס, די זעלבע וואס דו האסט געהאט ביז יעצט האסטו יעצט ווייטער אויך, נאר האסט אויף אזוינפיל אז דו לאזט נישט צוועלף יאר זעהן דיין מאן, מיסיס פעקעטע, און יענעם, דעם גערטנער, לאזט מען אויך נישט זעהן די קינדער. מען קען נישט אוועקלויפן פון דיין שלעכטן גורל, דער אייבערשטער וויל דו זאלסט עס האבן און מיט דעם מוזטו אים קענען דינען און צוריקקומען א ריינע נשמה אויף יענע וועלט. איך האב געפרעגט טויזענטער מענטשן, זיי האבן זיך געגעט. וואס איט פאר די בעדער אדער ווארס? יעדער האט גענטפערט פאר די ווארס. די זעלבע שלאק נאר זי איז שוין געווען פון אן אנדער און אויכעט מיספארעמט, ווייל די גמרא זאגט א מיידל איז אזוי אטום כבתולה, זי פארשטאפט, די מאן פארעמט איר, איז אז זי האט אירע פראבלעמס און אויב ס'איז א צודרייטער מאן האט ער נאך שלעכט געפארעמט האט זי דאפעלט פראבלעמס. וועגן דעם זאג איך אייביג יעדן ווי שווער ס'איז יו סטיק טו די פירסט וואן. זאגט מען איך קען נישט איך קען נישט זאג איך אזאנס איז נישט דא ווייל מיט די צווייטע וועסטו יא קענען. איך וויל דיך פרעגן, איך קען צענדליגע פעלער וואס די פרוי איז געווען טאטעל משוגע איך קען צענדליגע פעלער וואס די מאן איז געווען טאטעל משוגע זיי האבן ביידע נאכאמאל חתונה געהאט און ביי די סעקאנד מערידזש הערסטו נישט קיין ווארט פון קיינעם נאר ביי די סעקאנד מערידזש האט מען שוין מער טאלערענס און ממילא איז שוין גוט געווען די פירסט וואן אויכעט. עניוועי, דא איז א שידוך צוזאמגעקומען וואס איט דאזענט מעיק סענס. קודם כל, פאר דעם חתן לאזט מען נישט זעהן די קינדער, איז סאמטינג ראנג. ווידעראום, די כלה לאזט נישט אז מען זאל זעהן איר קינד, איז סאמטינג ראנג. רייט? ס'איז נישט נארמאל. איז למעשה האבן זיי זיך גענומען. פיין איך האב נישט קיין פראבלעם נאר די עקשנות איז אזוי גרויס אז דו האסט נישט קיין השגה דער סוף גייט זיין אז די מיידל גייט איין טאג געוואויר ווערן אז זי האט א טאטן וואס מען לאזט זי נישט אז זאלן זיך זעהן גייט זי זאגן פאר איר מאמען איך האב דיך אין דר'ערד אזוי טוען אלע קינדער דאס איז מיין טאטע און איך וויל אים זעהן און דאס גייט זיין דער סוף. יעצט איז מען געגאנגען, ער האט געשריגן איך געב גערן נאכ'ן א גט אבער כ'וויל אפ וויזיטעישאנס, האט מען געזאגט ניין, פיין, געזונטערהייט, ער האט חתונה געהאט מיט א היתר פון מאה רבנים, דער איז נאו פראבלעם, ער קען חתונה האבן, די פראבלעם איז די פרוי, זי איז אן אשת איש, יעצט כדי מען זאל קענען מאכן א קאווער אפ אז זי איז נישט קיין אשת איש האט מען גענומען זאליקאן ער זאל זיין מסדר קידושין, איך הער זאגן מ'האט געוואלט אז חיים שיע זאל זיין, חיים שיע האט געזאגט זיינע נאנטע האבן אים געזאגט ער זאל עס נישט טאטשן, פרעגט מען אים פארוואס? זאגט ער כ'האב איינמאל געטאטשט דעם משוגענעם נחום ראזענבערג און איך קען נאך נישט ארויסקריכן, ער האט מגלה געווען אז מיינע קינדער זענען ממזריקות, מיינע קינדער זענען זייער פארווייטיגט פון דעם, און טאקע נישט געטון קיין גוטע שידוכים אויך נישט, נאר וואס? ער האט זיך פארטשעפעט ווי ער האט נישט געדארפט, ישראל האגער המצרי האט אים אריינגעפירט, זאגן זיי אים רבי, רב, דו וועסט האבן נאכאמאל אזא פנים ווי נחום ראזענבערג האט דיר געמאכט, טאמער נישט הער שוין אויף, גיי ארויס פון דעם, מען אפערט הונדערטע אלפים, נעם עס נישט, קענסט מאכן אנדערע הונדערטע אלפים אויך, שוין, געזונטערהייט ס'איז נישט מיינע ביזנעס. ער האט זיך ארויסגעלאזט. איז זאליקא היינט א מולטי מיליאנער א ביליאנער געירשנט נכסים פון זיין טאטן און פון זיין פעטער ס'האט עס קיינמאל נישט דעזערווט, די רבי האט נישט געוואלט קיינער זאל אים ירש'נען, די רבי האט געוואלט מען זאל מאכן א קאמיטעי פון צען רבנים, די רבי האט געוואלט ס'זאל זיין א נארמאלע נישט קיין חסידות נאר א א א. פלאץ וואס מען בויעט תורה און יראת שמים פארן אייבערשטן, איז געקומען דארטן די פאר נאנטע פונעם רעבן, זיי האבן געזען ווען די רבי איז געשטארבן, זיי האבן געזען דאס איז עס, און מ'האט מסביר געווען די רעביצן ס'עט אזוי זיין, מ'עט נעמען דעם סיגעטער, און אזוי איז געבליבן א ירושה ארויסגעגאנגען אין דר'ערד אריין. קומט זאליקא און ער האט עס אנגענומען כ'הער זאגן פאר הונדערטע אלפים. יעצט אלע רבנים די פני הדור האבן דארט געטאנצט. פאר יעדן האט מען דאך עפעס געמוזט געבן, אומזיסט גייט דאך דאס נישט, יעדער האט געלעקט א ביינדל, נו אז יעדער האט געלעקט א ביינדל, איך וויל פרעגן עפעס, דו ווייסט וויפיל געלט דאס האט געקאסט, דאס האט זיכער געקאסט צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער, לוינט זיך צו צאלן אזא געלט אז א טאטע זאל נישט קענען זען א טאכטער, דו זעסט דען נישט וואס רשעות דא ליגט, דא ליגט אזא פעקט. פעטעקי רשעות איטס אנבעליוועבל! איך וויל פארשטיין איין זאך, האט דער מאן מיט דיר געוואוינט און דו האסט געהאט א קינד מיט אים, ס'איז דאך זיין קינד אויך, פארוואס קומט זיך נישט אז מען זאל אים זעהן, אז זי זאל זעהן דעם די טאטע, דו ווייסט ווי שווער די האו הערט די טשיילד איז אז זי האט נישט א טאטען, פיגור וואס זי קען מיט אים רעדן, דו האסט נישט קיין השגה וואס דו טוסט מיט די קינד, נאר איך הייס פעטעקי און כ'האב יעדן אין דער ערד, שמיל דוד פעטעקי, און לאדט אראפ א באטל אויפן עלעוועיטער אונטן, און די וויין ס'זאל זיך גיסן און יעדער זאל אריינטרעטן גאנץ ערב פסח און גאנץ פסח, פארוואס? ווייל ער איז פעטעקי, פעטעקי, פעפעטי, כ'ווייס וואס זיי זענען. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, משוגענע חברה, מענטשן מאכן נישט קיין חשבון, און יעצט וואס האט זי געטון? זי האט אויפגעטוישט מאשקעוויטש, זי האט אים אויפגעטוישט פאר גערט. גערטנער. גערטנער זענען מלאכים ווילדע מענטשן אמעריקאנער חברה שווער דורכצוקומען מיט זיי און ס'איז נאך אזא מענטש וואס ער אליינס נעבעך טאר אויך נישט זעהן זיינע קינדער פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי קען זיין ס'איז געפאטשקעט הו נאוס קען זיין ס'איז געווען א שטיל אגרימענט. סאו וואס האט זי יעצט געטון? זי האט געטון מחליף פרה בחמור, זי האט אויפגעטוישט א קו, זי האט געקויפט אן אייזל. פיין, אלעס איז גוט, איך בין שוין צו אלעם מסכים. שרייט דער אינגערמאן איך בין מסכים צו געבן נאך א גט אבער איך וויל האבן וויזיטעישן. ניין דאס נישט האבן. שוין, אקעי. גייט זי אויף דעם און זי שטעלט זיך אונטער די חופה, מען מיר נישט זאגן זי איז אוודאי אשת איש, מען מיר זאגן ס'דא וואס זיי האלטן אז איז נישט און ס'דא וואס זיי האלטן אז ס'יא, אבער א ספק אשת איש איז עס. עטץ ווייסט וואסערע א פגם א ספק אשת איש איז? א ספק ממזרת! איך האלט אז א ספק ממזרת איז היינט ארגער ווי א ממזרת, ווייל מיר האט געזאגט אמאל הרב עובדיה יוסף אז אונז האמיר אין ארץ ישראל אינעם בוך צוואנציג פראצענט ממזרים ודאים, פון בעלי תשובות פון אלעם, דאס איז געווען דעמאלטס, דאס גייט צוריק. דרייסיג יאר, פינף און צוואנציג יאר צוריק, היינט איז דא מסתמא אסאך מער, איז וויל איך פארשטיין, א ודאי ממזר מעג נעמען א ממזרת, טאמער איז עס א ספק דעמאלטס טאר ער נישט נעמען א ודאי ממזר, דו דארפסט זוכן אזא משוגענע וואס האט זיך אזוי אויפגעפירט ווי די פעטע קו און זי זאל האבן א ספק גט, דאס איז טאמער מען מוז זאגן ס'איז א ספק, איך האלט נישט ס'איז אזוי, איך האלט אז דא איז געווען אן עקשנות וואס יעדער האט געוואלט ווייזן ער געווינט, מיר האט איצעלע פימפ געזאגט פאריגע וואך, און כ'נעם אחריות אויף וואס איך זאג, מ'געזאגט אזוי, אונז גיימער דוו קא מאכן אז ס'וועט זיין א סידור קידושין, אונז גיימיר ווייזן פארן שטריימל מאכער, פאר געשטעטנער'ן אז ער איז נישט באלעבאס, און אונז גיימיר ווייזן אפילו פאר נחום ראזענבערג אז ער איז אויך נישט באלעבאס אין די שטאט, איצעלע פימפ, דערווייל זענען די קינדער סעיף, און יעדעס קינד ווייסט צו שרייען, איצעלע טריי אנצוכאפן א קינד און זעה וואס ס'וועט געשען, צו ער געט דיר נישט א שאס אין די טעסטיקלס אז דו וועסט פליען, וואטש און זעה וואס געשעט, באט עניוועי. עס האט נישט ווער עס איז באלעבאס, אפילו ווען איך געווין בין איך אויך נישט באלעבאס, ווייסט ווער דער באלעבאס איז? אחד יחיד ומיוחד, דער הייליגער באשעפער איז באלעבאס, און דאס איז זיינע קינדער, דאס איז זיכער געווען צו ווייזן אז דער שטריימל מאכער איז נישט באלעבאס, און מען האט אויך געמוזט ווייזן אפאר זאכן, מען האט געמוזט ווייזן אז דער בלינדער דיין פירט די גיטין ווייל זיי האבן איבערגעגעבן א גט, און מען מוז ווייזן אויכעט אז. אונז האבן נישט קיין מורא אפילו פארן אייבערשטן כביכול אויך נישט, און אפילו פאר די תורה נישט, און אפילו פאר ממזרים ודאים, אונז האבן נישט קיין מורא, אונז האבן עמטליך דעקלערירט מלחמה ליידער חס ושלום מיטן הייליגן באשעפער, און אונז מוז מען ווייזן אז די התאחדות הרבנים וועט זיין על הגובה, זיי'ן רעגירן, און דאס איז וואס אונז מוז מיר ווייזן, אונז מוז מיר אויך ווייזן אז סאטמאר איז באלעבאס אויף די וועלט, זאליק האט זיך אונטערגענומען פאר הונדערט אלפים, ער האט דארטן דעם יאקאבאוויטש וואס ער געבט אים מער ווי דאס געלט, ער האט געדארפט זאגן ליסן. נעם טראג דיך אפ, מוזט דאך דיך נישט אריינמישן, ס'איז דאך נישט איינער וואס ארבעט ביי דיר אין קהילה, ער הייסט דאך, ער איז דאך א רב, ער האט דאך אן אייגן בית מדרש, ער הייסט דאך זרע יצחק, ער איז דאך דער זרע אליין, זיין, איר טאטע איז דאך דער זרע אליין, ער איז דער העלמעצער, ווי קומט זיך זאליק דא אריין צו שטופן, נאר אזוי איז עס, זאליק האט געטשעפעט מיט די קינדער האט אונטער געשריבן א חרם אויף מיר, האב איך ענק דעמאלטס געזאגט, געב עס אפאר יאר עסטו זעהן ווי דער אייבערשטער ברענגט אים אראפ, ער וועט נאך האבן א מרידה ביי זיך אין בית מדרש אויכעט. און די גאנצע ישיבה גייט פארן אויף רעדער, ווייל בעיסיקלי ביז יעצט האט מען געזאגט ס'האט צו טון רב לאנדא אין בני ברק ווייל ער איז איינגעשטעלט ביי די רבנות און ער מוז זאגן אז זייער גט איז גוט, היינט טוט עס א מענטש וואס האט גארנישט דערמיט, זאליק האט נישט געשריבן דעם גט, ער האט נישט קיין משפחה מיט קיינעם דא, ווי גייסטו דיך אריינמישן? נאר דאס איז די רוח פון נאר וואס ס'איז איזרעילי, דאס נעמט אים אראפ אינגאנצן פון גלייכגעוויכט. און אזוי גייט ער ארויפפירן די גאנצע קהילה. יעצט, איך וויל נאך א זאך מסביר זיין אין פרינציפל יעדער זאל פארשטיין. איך גיי עס דערציילן מיט א מעשה. איך פלעג אמאל זיין, איך פלעג ארומפארן פאר זומער צו די אלע זומער מקווה'ס, פלעג איך אויכעט אנקומען ביז ניו העמפשיר. און דארט איז געווען א מקווה, ס'איז געווען פסול לכל הדעות, ס'האט געליעקט מיט אלע פראבלעמען. נאר ס'איז געווען דארט עפעס איינער, א רב, וואס ער האט נישט געוואלט אויפגעבן דעם הכשר, ווייל ער האט געפילט ער טוט גארנישט פאר כלל ישראל, געט ער כאטש דעם הכשר, איז ער ארויסגעפארן, ער פלעגט בלייבן דארט שלאפן ביינאכט, א פסול'ע מקווה. ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן. הרב אברהם יצחק הויער. ער איז געווען א גרויסער ירא שמים, און ער האט געזען אז איך טען אז ס'ליעקט, ס'פלעגט יעדן טאג פארלירן וואסער, קיצור, ער האט נישט פאר קיינעם געזאגט ער איז געהארגעט געווארן אין א וואלד, סוף האט עס איבערגענומען אן אנדערער, און יענער האט טאקע נישט געוואלט זיין מער משגיח דערויף. בקיצור, ס'איז אלטע זאך. בקיצור, איך בין ארויסגעפארן נאך מיט אפאר יאר פארדעם, ווען איך פלעג נאך יא געבן א הכשר דערויף, איך פלעג עס באקוקן, איך פלעג עס אנפילן, איך פלעג דארט זיין. עניוועי, ויהי היום ס'איז געקומען שבת, איך האב נישט געקענט אהיימקומען, בין איך געבליבן דארטן אין א מאטעל. כ'בין נישט געבליבן ביי מיסיס סטרולאוויטש ווייל ס'איז שוין געווען אנגעפילט דער האטעל. איך האב נישט געהאט רעזערוועישאנס. קיצור, מ'האט מיר געזאגט אז ווען עסטו ארויסגיין פון דעם האטעל וואו דו ביסט, עסטו וואקן אזויפיל פיס אזוי, און נאכדעם רעכטס, און נאכדעם לינקס, און דארטן איז סטרולאוויטש. כ'זאל האבן וואו צו דאווענען שבת. כ'האב זיך געזארגט ס'זאל זיין אן עירוב, כ'האב געלייגט אביסל מלח און פלפלין אויפן וועג, כ'האב אויסגעמאסטן בקיצור, ווייל דארט איז זייער שטרענג דעם ענין פון עירוב, ווייל ס'איז דא צווישן איין הויז און צווייטן איז דא אסאך מאל מער ווי שבעים אמה ושיריים. ס'איז א זאך וואס כ'וויל נישט יעצט אריינגיין. און בכלל מ'דארף בכלל נישט רעדן פון הלכות עירובין ווייל דאס האבן מיר אונז שוין ארויסגעווארפן פון ש"ס ווייל. אין ווילימסבורג האבן יואלי זימערמאן מיט נאך אפאר משוגעים דעסיידעט אז ס'טאר נישט זיין קיין עירוב, ממילא וואס האמער צו האלטן די מסכת עירובין? און איך מיין אז מ'קען שוין לייגן אין די שמות יעצט פאר פסח גאנץ מסכת גיטין אויכעט מיט אלע הלכות, אז מ'ברויך עס שוין נישט האבן, מ'קען דאך טון וואס מ'וויל. עניוועי, סאו לאמיר צוריק קומען וואס איז געווען. איך שטיי אויף שבת אינדערפרי און איך גיי זוכן יענע שול, די סטרולאוויטש האטעל. ס'איז אבער געווען, סאם האו האב איך מיך פארלוירן ערגעץ. און איך בין אנגעקומען אין א ריזיגע רעפארם שול, איך האב נישט געוויסט א רעפארם, איך בין געווען אינדרויסן און איך גיי צו צו די טיר און איך זעה דער ראביי שטייט דארט מיט די מייק און ער זאגט א דרשה, ער האט שוין געהאלטן נאך קריאת התורה, און ער זעט ווי איך קום אריין, איך בין געגאנגען מיטן טלית אויפן רוקן ווייל מ'טאר דאך נישט טראגן, און איך האב דאך געדארפט צוגיין ביז צום האטעל, ביז סטרולאוויטש, האב איך אנגעטון דעם טלית ווי א בגד. און דער ראביי זעט איך קום אריין מיט דעם טלית מיט אלעם און נישט צוגעוואוינט צו אזא זאך, געט ער א זאג, אה, אן עינדזשל איז היער פראם העווען, עס איז געקומען אן עינדזשל, אן עינדזשל מיינט א מלאך איז געקומען דא פון גן עדן, שוין, געוואלט מאכן חוזק, נו שוין, איך האב מיך נישט געהאלטן ביים לאזן פון אים, בין איך געגאנגען, איך האב צוריק געמאכט חוזק צו אים, קיצור, עס האט געצויגן א ווארט פאר א ווארט, פרעגט מיך דער ראביי וואס איך טו דא, זאג איך אים איך בוי מקוואות, און איך בין דא וועגן א מקווה, פרעגט דער ראביי. מען רעדט שוין פון די ראביי פרעגט ער וואט איז א מקווה זאג איך הער אויס דאס דיר מסביר צו זיין דאס גייט דויערן צו לאנג נאר כ'האב געזאגט אז א פרוי ווען זי האט איר מענעסטרעל פיריעד נאכדעם אז זי וויל קענען ווייטער לעבן מיט איר מאן און זי זאל נישט עובר זיין אויף כריתות מיט אלעם איז מוז זי זיך טובל'ען שי העז טו אימערס הער סעלף אין א מקווה שוין און ס'איז געווארן אזא דזשאוק איר הערט ס'איז געווען א מחיה אלרייט געזונטערהייט איך האב נישט קיין פראבלעם, ווילסט מאכן חוזק, מאך חוזק, און למעשה כ'האב געזען זיי מאכן חוזק, און איך קען דאך אויך די פאך, כ'בין דאך נישט קיין פארשלאפענער ברוך השם, האב איך אנגעהויבן צוריק צו מאכן חוזק פון זיי, און כ'האב געזאגט פארן רב, דו ווייסט איך הייס נחום, נחום איז געווען א פראפעט, א פראפעט הייסט א נביא, און איך גיי דיר זאגן נביאות וואס גייט געשען דא מיט די יוגנט פון דיין שול. ס'דארטן געווען אפשר צוויי דריי הונדערט מענטשן שבת, ס'איז געווען די יוגנט, ס'איז געווען די יונגע חברה און ס'איז געווען די אלטע. זאגט ער פיין, און יעדער לאכט, ס'ווערט א ריזיגע דזשאוק די גאנצע זאך, ס'איז א מחיה, מ'לאכט. זאג איך אזוי, פופציג פראצענט פון די יוגנט וועלן שעלטן חלילה כלפי מעלה פארוואס זענען געבוירן א איד, זיי ווילן האבן אזא מין נאמען וואס זיבן דורות זאל מען קענען מיינען אז זיי זענען געווען גוים.

און די אנדערע גייען ווערן חבד, חבד גייט נעמען זיי אין צימבל אריין, אין קאלעדזשעס או וואטעווער, און דער סוף גייט זיין אז זיי גייען אויכעט ווערן פיינע וואוילע ערליכע אידישע קינדער. שוין, ווייסט מען דאך שוין וואס גייט געשעהן מיט פופציג פראצענט און מיט די אנדערע פופציג פראצענט. שוין, נאכדעם זאג איך פארן ראביי, דו ווייסט איך וויל דיר עפעס זאגן. איך האב א חבר ער וואוינט אין די לאוער איסט סייד, איך האב אים שוין נישט כ'האב אים געהאט, און איך פלעג צו אים זייער אסאך מאל ארויף גיין וויזיטן, ער איז שוין געווען פֿאָרטי פֿײַוו ענד הי נעווער גאט מעריד, ער האט קיינמאל נישט חתונה געהאט, איך האב אים קיינמאל נישט געפרעגט פארוואס ווייל פארשטייסט איך מיש מיך נישט אין יענעמס פרייוועט זאכן, איין טאג בין איך געווען ביי אים וויזיטן אין די לאוער איסט סייד, זיין מאמע איז אויך דארט געווען, און ער געט אזא זאג פאר זיין מאמען, יו נאו מאדער דיער,

איז זי דאס נישט געגאנגען טון, זי האט חתונה געהאט גראד מיט א צווייטן, זי האט נאר געהאט דעם סיוויל דיווארס, און ער איז א ממזר, ממילא אז ער איז א ממזר האט ער נעבעך נישט געטארט חתונה האבן, איך האב נישט געוואוסט קיינמאל פארוואס ער האט נישט חתונה געהאט ביז פארטי פארטי פייוו, און ער האט אזוי מיט אזא ווייטאג דאס פארציילט זיין מאמע'ן, אלל אוו א סאדען זאגט ער מאמע איי פיל מיי הארט, קאל די הצלה, מ'האט גערופן די הצלה, הי העד א מעסיוו הארט עטעק און ער איז געשטארבן, געארבעט אויף אים, איט דזשאסט דידנט העלפ.

אַכט אַזייגער בין איך דאָ ביי ענק. ס'איז געקומען גאַנץ קלאָטשובער קהל זיי האָבן געוואָלט וויסן וואָס אַ מקווה איז. ס'האָט זיך אויסגעוויזן אַז זיי קומען אויכעט דאָרטן אויף ניו-העמפשיר, אָבער זיי קומען נישט פון ברוקלין, זיי קומען אינגאַנצן ערגעץ פון לעבן באָסטן. און זיי האָבן נישט געוואוסט וואָס אַ מקווה איז ענד דעי וואָר ווילינג טו ליסן. איך האָב זיי אַלעס מסביר געווען. איך האָב זיי געבויעט אַ מקווה. איך האָב אַריינגענומען דעמאָלט דעם באָסטענער רעבין אויכעט, ווייל מען דאַרף דאָך האָבן איינער זאָל וואַטשן נאָך דעם די מקווה מיט אַלע. עט די ענד אָוו די דעי, מען האָט צוגעשטעלט אַ אידישע קאָמיוניטי. יעצט, בנוגע לענינינו גייט דא געשען אזוי, מ'האט טאקע גענומען זאליקא דעם ראליקא פאליקא אז ער זאל זיין מסדר קידושין, יא יא, און נאכדעם האט מען האט מען גענומען דארטן די אלע זאלן קומען, כ'האב געזען זלמן לייב פיליפס דער וואס האט אריינגעשטופט אין אחור פאר דעם לייביש טייטלבוים, דער זלמן לייב פיליפ דער משכב זכר'ניק, ער איז אויך דארט געווען, ער האט זיך אויך אריינגעשטופט די נאז, ווי שטופסטו דיר אריין די נאז דארטן? אלא אז מ'האט אים געגעבן די רייט פרייז. באט עניוועי, דאס איז נישט וויכטיג. וואס גייט געשען איז, דו האסט נישט וויי געטון דעם אינגערמאן, און דו האסט נישט וויי געטון דאס ווייבל. דעם אינגערמאן האסטו נישט וויי געטון, ווייל כ'האב באמת א הסתפקתא, די גמרא, סוף נדרים זאגט די גמרא אזוי, איינער איז געווען ביי א פרוי אין שטוב, וואס ער האט געטון דארטן ווייס איך נישט. שאלה איז צו ער האט מיט איר געוואוינט, צו ער האט מיט איר נישט געוואוינט, ס'איז נישט וויכטיג. יעצט, וואס איז געווען איז, דער מאן איז אהיים געקומען, האט ער זיך באהאלטן אויפן בוידעם, און דארטן איז געווען א עפעס עסן וואס א שלאנג האט געלעקט דערפון, ווען ער איז ארויף אויפן בוידעם האט ער געזען ווי די שלאנג לויפט אוועק. קומט יעצט אויס אז מען עסט די עסן שטארבט מען, ווייל א שלאנג האט געגעסן דערפון, און דער מענטש איז געגאנגען ארויף אויפן בוידעם און ער האט געוואלט נעמען פון דעם עסן, ער האט נישט באמערקט אז דארט ליגט איינער באהאלטן, איז ער געלאפן שנעל, דער וואס איז געלעגן באהאלטן האט געזאגט פאר יענעם עסט נישט פון דעם, ווייל אז דו עסט דערפון, אויב דו עסט פון דעם, עסטו שטארבן ווייל איך האב דא געזען פריער א שלאנג. לויפט ער צו רבא'ן פרעגן, העי, מיין ווייב איז אסור צו מותר, איז ער געלעגן מיט מיין ווייב און געוואוינט מיט איר צו נישט? זאגט רבא, ניין, ער איז נישט געוואוינט, טאמער ער וואלט ווען געוואוינט, וואלט ער דאך געקענט באשטיין זאלסט עסן דערפון, ער זאל שטארבן קען ער דאך נעמען דיין ווייב. זאגט די גמרא, ניין, עס איז נישט קיין טענה, ווייל עס איז דא א פסוק וואס שלמה המלך זאגט מים גנובים ימתקו, גע'גנב'עטע וואסער איז זיסער. קומט אויס אזוי, דו מיט די פעקעטע פעטע קו גייסטו האבן א זיסע וואסער ווייל איז אן אשת איש, על כל פנים צו מינימייזן לאמיר שוין זאגן איז א ספק אשת איש אבער עפעס האט זי פון דעם זיסן וואסער מילא עסטו דיך אינדזשויען, די שאלה איז נאר צו אויף אזא פאל ווי זאלי קאהן איז געווען מסדר קידושין צו דעמאלטס פאלט אוועק אז דאס איז נישט קיין אשת איש און במילא האסטו נישט קיין זיסערערע פרוי ווי אן אנדערע אבער אזוי האסטו דאך זייער א זיסע פרוי, אנבעליוועבל, יא סאו אונז פארגינען מיר דיר דעם טעם, באט עניוועי. איז למעשה איז דו וועסט דיך אדער אינדזשויען מיט איר מער ווי סתם איינער אינדזשויעט זיך מיט א פרוי וואס איז אן אשת איש, אדער על כל פנים וויבאלד ס'איז דא וואס האלטן אז ס'איז נישט קיין אשת איש איז עס נישט אזא אינדזשוימענט ווייל ס'איז נישט קיין מים גנובים. פיין איך בין צו דעם אויך מסכים, צו אלעם מסכים. שאלה איז אבער ווען דיינע קינדערלעך די נייע וועלן גרויס ווערן וועלן זיי זיך אויסדרייען צום טאטן און צו די מאמע און זאגן פאר די לאוזי טען מינוטס און פאר די פיפטי דאלערס דעט קאסט טו גיוו א גט האסטו אויסגעגעבן צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער פאר רבנים און פלאס יו מעסט אס אפ פאר לייף אפילו די חיטשער וואס ס'איז שוין דא תשובות אין די אחרונים געשריבן אז ס'איז גארנישט ס'איז נישט געפערליך ס'איז אלעס גארנישט דעסטוועגן דאך האט מען זיך געהיטן היינט קען מען זיך נישט היטן ווייל ס'איז שוין כיון דאיטמע איטמע זענען שוין אויסגעמישט ביי יעדן. ממילא קענסטו דאך שוין נישט היינט אין גארנישט ווי מען זאגט דאס, דער סקווערער רבי האט זייער שטארק מקפיד געווען אויף חיטשערס, און רבי אהרעלע בעלזער האט אויך שטארק מקפיד געווען, כאטשיג איך הער זאגן אז דאס איז א זאך וואס ער האט נישט געהאלטן ווי דער פאטער רבי ישכר דוב האט געזאגט אז ס'איז גארנישט, אבער למעשה איז מען היט זיך נאך היינט, מען קען נאר. נישט די זעלבע אויך דו דארפסט האבן אז די נעקסטע צוויי דריי דזשענערעישאן זאל מען זיך היטן דאס איז דאס ווייבל וואס האט חתונה געהאט מיט א פסול'ן גט אבער על כל פנים ס'איז דא וואס האבן געזאגט ס'איז א פסול'ער גט וואס וועסטו זאגן אז זאלי קאהן איז געווען מסדר קידושין זאלי קאהן איז ביי אונז נישט קיין גרויסע נאמבער העט ער דעמאלטס זיכער נישט זיין סאו דאס איז וועם דו מאכסט קאליע די סעקאנד דזשענערעישאן הרג'סטו אפ און דאס וואס מענטשן פארשטייען נישט, האסט געטון א חכמה, האסט דיך געלאזט באצאלן איז זאלי קאהן געקומען, עט די ענד אוו די דעי ווי ביסטו אנגעקומען? ביסט אנגעקומען אז די קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן פון דעם זיווג גייט זיין יענע פראבלעם, און דאס האסטו געדארפט האבן? דיד יו ריעלי ניד איט? יו פיל גוד אבאוט יור סעלף? יו פיל דעט יו דיד א ווערי גוד טינג? יו פיל אז מ'האט נישט געקענט מאכן קיין שלום און זאגן יא ער האט וויזיטעישאנס, ער וועט עניוועי האבן וויזיטעישאנס, וואטש ווען די מיידל ווערט פערצן פופצן און זעכצן גייט זי זאגן פאר די מאמע איך האב דיך אין בוידעם. אבער אזוי איז ביי יעדע, און און איך האב שוין מיטגעמאכט הונדערטער קעיסעס, יעדעס מיידל זאגט, דעס איז מיין טאטע, און איך וויל אים, איך וויל אים קענען זאגן העלאו, און אנצוהייבן אים צו קאלן אויף א זייטיגן פאון און די מאמע וועט נישט וויסן, סאו ווער דיד יו געט טו, אז די ערשטע צוועלף יאר האבן זיי זיך נישט געזעהן, דאס איז די בעסטע יארן זיך נישט צו זעהן, ווייל אין די ערשטע צוועלף יאר דארף מען פאררעכטן די ציין, און מען דארף אפווישן ווען מען באמאכט זיך, און מען דארף דייפערן, די שענסטע יארן איז ווען ווען זיי זענען צוועלף פערצן און העכער, איטס די מאוסט לאווליעסט יערס דעט דער איז. דער מדרש זאגט אזוי, מדרש זאגט ווען א קינד איז קליין, דא באמאכט ער זיך דא אהער דא אהין, ער קומט אריין נאך די זיבן אכט יאר, דער מדרש זאגט נאך זיבן אכט, אבער נאך צוועלף דרייצן נאך די בעסטע יארן וואס איז דא, א שטיק בהמה וואס מען קען נישט מיט דיר רעדן, שוין, און דאס איז עס. עניוועי, סאו דאס איז דא די גאנצע איידיע וואס מען האט דא געמאכט א גאנצן סירקל. למעשה האט עס האט אבער אויכעט אראפגעברענגט סאטמאר, דאס ווייזט סאטמאר די אלע באלאני מיט בלאף וואס עטס האטס געטון אלע יארן, אלעס, אונז זעמער די קנאים און אונז האמער נישט דער רבי, און מ'וויל נאכאמאל זאגן, דער רבי ווען ער איז געווען געזונט האט ער געפירט, נאכדעם ווען ער איז געווען נישט געזונט האט מען אים געפירט, אים ביטערליך פארפירט. און קנאות מען טאר נישט גיין צו די בחירות מען לויפט רודף'ן וויזשניץ חיים מאיר חיים מאיר מיט דעם ר' אהרעלע דער אויסגעוועפטער דער בעלזער באלאני עטס האטס געטוהן די אלע זאכן די זעלבע גענומען פון איבעראל געלט געטוהן וואס מ'האט נישט געטארט און אלל אוו א סאדען זענט עטס געווען די קנאי הדור לאטס דעם דור פארן און סאטמאר האט זיך ארויס געשטעלט אז מען גייט דווקא ווייזן אז דער שטריימל מאכער איצו איך האב נישט געוואוסט ער איז א שטריימל מאכער נאר לויט די שיעורים וואס ער זאגט, טאמער איז ער א שטריימל מאכער וואלט איך אויך געוואלט ווערן א שטריימל מאכער. אויב שטריימל מאכער מאכט אזאלעכע שיינע שיעורים ווער איך אויך א שטריימל מאכער. נאכדעם איז געווען צוויי רבנים וואס זענען ארויסגעקומען פאריגע וואך אז מען טאר נישט חתונה האבן, און די וואך האבן זיי שוין צוריק געצויגן. פארוואס? די שאלה איז וויפיל ס'איז געווען דער טשעק, צוועלף טויזנט צו אכצן טויזנט? איטס אלל אבאוט מאני, נאטינג אבאוט אידישקייט מיט ערליכקייט. פארשטייסט? קומט ארויס ס'איז נישט גוט ס'איז יא גוט, איך וויל ענק עפעס פרעגן וואס גייט עטץ מארגן טון? אויב עטץ גייטס געוואויר ווערן אז רוב פון די יונגע רבנים קענען נישט קיין מראות. און וואס גייט עטץ טון אז עטץ גייטס געוואויר ווערן אויף אסאך רבנים אז זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט הכשרים? דעמאלטס אונזערע קינדער חלילה זענען בני נידות און אלעס וואס מ'האמיר געגעסן איז געווען טריפות, איטס אלל אבאוט מאני, יעדער טוט דאך פאר געלט, סאו רבותי ס'האט אראפגעברענגט סאטמאר, ס'האט אראפגעברענגט זאלי'ן, און ס'האט אראפגעברענגט גאנץ אידישקייט. ס'איז שוין נישט דא ווער ס'רעדט מען זאגט בלאף כאטש אביסל. דער מונקאטשער רב ברוך ראבינאוויטש האט איבערגענומען זיין שווער, זיין שווער פלעגט דאווענען צען מינוט שמונה עשרה, ברוך'ל האט געדאווענט צוויי מינוט, האט אים די רעבעצין געזאגט, שעמסט דיך נישט, מיין מאן האט געדאווענט צען מינוט, דו געסט א מאך אין צוויי מינוט, פאפ כאטש אביסל, זאגט זי, זאגט ער שוויגער, דאס איז שוין געפאפטערהייט, איך מאך עס אין א דריי פערטל מינוט און דאס איז שוין צוגעפאפט אביסל. פאפ כאטש אביסל, מען זאגט דער חילוק צווישן א ערליכן יעקע מיט א פאלשן חסיד, אן ערליכער יעקע שטייט אויף פרי אלעס די קינדער זעען נישט און ער קומט אהיים פון שיל זעט מען די טאטע זעצט זיך עסן, ווייסט דאס קינד נאר אינדערפרי שבת זעצט מען זיך עסן, ער ווייסט נישט פון דאווענען, דער פאלשער חסיד שטייט אויף שפעט און כאפט דאס קינד שנעל לויפט, מען לויפט אין מקווה און אויב האט ער מען נעמט זיך דאווענען און קומט אהיים האט כאטש דאס קינד עפעס געזען, היינט איז שוין סאטמאר אויכעט, דעי דאונט קעיר ענימאר, זענען שוין גענוג גרויס, ס'קומט א צייט ווען מענטש איז גענוג גרויס ער.

איך זאג ענק נאכאמאל, טאמער האמער אמאל געהאט א קשיא פון רבונו של עולם וויאזוי האסטו געלאזט זעקס מיליאן אידן אונטערגיין, היינט האמער נישט האבן קיין קשיא, די תירוץ איז יעצט דא אויף אלע אינטערנעטס, מען שפייט כביכול דעם אייבערשטן אין פנים, וויל זיין געי, באהאלט דיך כאטש, שעם דיך כאטש, דער אייבערשטער ליידט נישט, ניין ער קומט ארויס מיט א גאנצן. קלאפער געצייג מיט רבנים אונטערגעשריבן אז מען מעג געי. אז ממילא אויב מ'מעג געבן סידור קידושין פאר אן אשת איש מעג יענער זיין געי. למעשה איז אזוי, געי איז נאך ארגער ווייל אן אשת איש איז נישט בסקילה נאר בחנק. אבער כ'וויל זאגן א אינטערעסאנטע זאך, די קומען ארויס מיטן אמת ווייסט מען אז מען דארף זיך וואטשן, פון זאליקאן ווייסט מען נישט אז מען דארף זיך וואטשן, ער הייסט דאך א צדיק האט א בארד אזוי ווי נחשון בן עמינדב אליינס. אונז לעבן מיר אין שרעקליכע צייטן. דאס איז ראש ישיבות אויכעט. ס'איז ראש ישיבות פון ישיבות. נאך א מזל מיט קינדער טאר מען נישט טון גארנישט, און ווער ווייסט ווי לאנג די געזעץ וועט אנהאלטן און ווי אלט דאס קינד וועט מעגן זיין פאר מ'וועט זאגן ס'איז קאנסענט. ווינער רב האט אמאל געזאגט, ער איז געווען שיכור פורים, זאגט ער, עס קומען טאטעס וויינען, זיי האבן נישט קיין קינדער, זיי האבן נישט קיין קינדער. זאג איך פאר די אלע טאטעס, ווייסט ווי שווער ס'איז מחנך צו זיין היינט קינדער? ס'איז בעסער אז דו האסט נישט. וויין נישט אז דו האסט נישט. אזוי האט דער רב כץ דער ווינער רב געזאגט אמאל פורים. יעצט איז דא א פיקטשער אין כיכר השבת. ווי עפעס א משגיח אין א שלאכט פאבריק האט עפעס געפרעגט דעם בעלעבאס פון ווי קומען דעי געדערים צו כ'ווייס וואס עפעס איז דארט געווען איבריג וואס האט נישט באלאנגט צו די בהמה בקיצור האט ער געכאפט א מעסער מ'זעהט ווי ער האט א לאנגע מעסער און ער לויפט אים נאך אין די גאס און איינער רעדט זיך נאך איין היינט אז עפעס איז כשר, זייט כ'האב גערעדט מען זאל נישט ארומפארן פסח אין די האטעלס, האבן מיך אפגעקאלט עטליכע משגיחים אין האטעלס, זיי האבן געזאגט ביסט גערעכט, אונז זעמיר משגיחים ווייל אונז דארפן האבן די פרנסה, אבער ס'איז נבילה, ס'איז טריפות, ס'איז חמץ צו פסח. דאס זאגן מיר די משגיחים, פרעג איך אים וויאזוי ביסט א משגיח, זאגן זיי הער אויס, מען דארף פרנסה נעמען, מען ארבעט זייער שווער, און דאס לעבן איז אן א סדר, דער קאפ איז אזוי פארדרייט מען ווייסט נישט וואו מען גייט און מען פאלט. אדורך כסדר. דאס איז עס. איטס די נעים אוו די געים. פרעג איך איינער פון די משגיחים נו פארוואס זאגסטו עס מיר? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת. אין די אנפאנג אין די בראשית יארן זענען געקומען נאר זייער מאדערענע מענטשן, אזאלכע מענטשן וואס איך ווייס נישט צו אינדערהיים האבן זיי כשרות. לעצטנס רוקן זיך אן חסידישע אינגעלייט מיט יונגע קינדערלעך און זיי קוקן צו אזא מין אויפפירעכץ. ס'איז דא וואס זיי פארן אויף פלארידע. האט מיר יעצט איינער געזאגט, פאריאר איז ער נאך געפארן אויף זייער א גוט פלאץ, נאך געווען א שול, א מנין. יעצט האבן זיי געטראפן שטאט זאלן באצאלן דארטן צוויי דריי טויזנט דאלער פאר א הויז אין נארט מיאמי. האבן זיי געטראפן ערגעץ לעבן ארלענדא, ס'איז נישט דא קיין אידן דארט, האבן זיי געטראפן ביליגע אפארטמענטס פאר רענט, און זיי האבן נישט קיין ספר תורה, זיי האבן גארנישט. זיי גייען זיין ככל הגוים בית ישראל, און דאס איז וואס איז געווארן פון אידישקייט, ווייל מען האט אזוי פארעקלט דאס מין אידישקייט, די רבנים האבן עס פארעקלט פארן עולם, קודם האבן זיי געטון כל דבר אסור, זיי האבן בא'גנב'עט דעם עולם, זיי האבן געמאכט פורים פונעם כלל ישראל, פארן כלל ישראל איז אלעס געווען אסור אסור אסור, און זיי האבן געטון אלעס וואס זיי האבן געוואלט. זלמן לייב פיליפ גייט טאנצן אויף די חתונה, איך ווייס נישט וואסער א מחותן ער איז, און ער דער מיט דעם זויערן פנים אז ס'איז דא שלש שביעות, וועגן דעם האט מען אין ארגענטינא אויפגעבאסט א שול. די שלש שביעות שטייט נישט אין חומש, שלמה המלך האט עס געזאגט, אויף דעם איז דא אסאך וועגן וויאזוי מען פארענטפערט וויאזוי שלמה המלך האט געקענט צאמנעמען גאנץ כלל ישראל און זיי באשווערן עד סוף כל הדורות, ס'איז דא אין דעם א גאנצע אריכות. נישט וואס איך מאך עס אוועק, אבער ס'נישט אזוי קלאר אווי ס'שטייט אין חומש אז והיה אם לא תמצא חן בעיניו. זאל מען זיי געבן א גט וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה לנפשה, און ווען נישט איז אן אשת איש, דאס שטייט קלאר ארויס, דאס האט מען אונז נישט געדארפט באשווערן, דאס שטייט קלאר אין חומש. טשערטש, און זאליקא פיליפ זלמן לייב, דער וואס האט געשטופט דער נאכער אריין פאר זיין שוואגער וואס איז שפעטער געווארן זיין שוואגער חזקאל טייטלבוים'ס ברודער לייביש, ער איז געווען ביזי וויאזוי נחום ראזענבערג האט א נבל'ישן האטליין מען דארף אים ארויסווארפן פון אלע שילן, יונה זונה פיליפ וואס קומט יעצט די יארצייט האט אראפגעצויגן די בחורים די אינגלעך די הויזן, אז אודווארער רב האט געזאגט אז נאך היינט געדענקט ער וואס ער האט געזעהן דארטן יעדן נאקעט דער וועם מ'האט געשפיגן. און דער טאטע זיינער זונה איז סתם געווען א באקאנטער פעדעפייל, מ'האט אים נישט אריינגעלאזט אין ערגעץ, ער איז געגאנגען נאך געלט פאר בנות ירושלים דאכט זיך מיר, און מיט מיין האטליין האט ער געהאט א פראבלעם, און צו גיין טאנצן אויף א חתונה וואס ס'איז דא א פראבלעם מיט די קידושין, דארטן איז ער דער ערשטער. כ'האף זיי האבן דיר געגעבן א גוטע פרייז דו שייגעצל. ער באקלאגט זיך פאר זיין זון, זיין זון באקלאגט זיך פאר איינעם פארוואס ער האט נישט נאר דריי מענטשן ביים פארלערנען, זאג, דו מיינסט אז דער עולם איז משוגע? דער עולם איז נישט משוגע, דו ביסט געווארן דיין ווייל מ'האט געזוכט צו פארפילן דאס פלאץ און דו ביסט געווען דארטן איינגעשטעלט, האסטו געלייגט א לחץ, אבער עס איז נישט פאר דיין חכמה און פאר דיין קענטעניס און פאר דיין קלוגשאפט. און פאר דיין נארמאלקייט, דו ביסט א צודרייטער, א משוגענער. מען הייסט דיר אונטערשרייבן קעגן א מענטש, דארפסטו זאגן אנטשולדיגט, ווען דיין טאטע איז געווען שטערבליך קראנק האסטו געבעטן אז איך זאל בארגן מיין זון ווייל ער איז אין די מעדיקל פיעלד, ווייל מען זאל האלטן דיין טאטן אין בעיסמענט, ער זאל נישט מוזן זיצן אין שפיטאל יום טוב, פסח, דאס איז געווען די באצאלונג, די באלוינונג, דער עולם איז נישט צודרייט, און ס'איז דא א באשעפער אויכעט, דער אייבערשטער נעמט זיך אן פאר יעדן מענטש וואס מען בא'עוול'ט אים פאר גארנישט. פיליפס וועט דיך נאך ארויסבאגלייטן מיט שטעקענעס, וואטש ענד סי. עניוועי, האסט געמאכט א גוטן דזשאב, האסט דיר אויך באוויזן דיין פנים דארט. יעדער באווייזט זיך פארן העלמעצער דעם פנים. דער העלמעצער איז איינגעשטעלט ביי די התאחדות, נישט ווייל ער איז א תלמיד חכם, ווייל ער האט געהאט שכל צו נעמען איינעם פונעם העלמעצער רב'ס טעכטער. אבער ער איז נישט קיין תלמיד חכם, ער לערנט פאר א שיעור, יא, אבער ער איז נישט צו נאטינג ספעשל טו רייט האום עבאוט. זיין זון יענקי איז א וועלטס-מוסר, ער האט איינגעמאסערט צענליגע מענטשן, ער האט זיך געשוצט האט ער אריינגעשטעלט די יאקאבאוויטשעס, ס'איז אקעי, דאס איז דער וועג וויאזוי סאטמאר האט געטון אלע יארן, סאו אויב משה טעראריסט פרידמאן האט עס געמעגט טון, האט עס דעם העלמעצער'ס זון יענקי אויך געמעגט טון, יענקי פעקעטע. און אזוי גייט גיין ווייטער און ווייטער און ווייטער, מ'עט זיך איינער דעם אנדערן מאסערן ביז דער אייבערשטער וועט זאגן אינאף איז אינאף, כ'על ברענגען א היטלער און זיי דענק אלע אויפווישן און מ'עט אנהייבן אויפסניי.

אסטרעליע ביי דעם פראגרעם וואס מ'סעיפגארד טשילדרען, ער וואוינט היינט אין ארץ ישראל, לעבאוויטש האט געמיינט ז'ען ארויסווארפן זיין טאטן, ז'ען אסטרעסייזן מיט אים, העהעהע, איטס אנלי פאר די בעסט, ער האט אויך דארט געזאגט א פייערדיגע דרשה, און די גאווערמענט האט געבעטן זיי ווילן האבן א ליסטע, איך האב זיי שוין געגעבן צוויי דריי חדשים צוריק א ליסטע, ווייל איך האב געוואוסט אז דאס קומט, משה אלי' טייטלבוים, קום צוריק, פליעד גילטי, און דאס קען ער קריגן א דיעל. ווען נישט העסטו אויסזען ווי נחמיה, כ'האב נחמיה'ן אויך געבעטן, און ווען נישט וואס, וויאזוי עסטו ארומלויפן נאך א יאר און נאך א יאר און נאך א יאר, דערווייל קיין פרנסה קענסטו נישט מאכן, מוזט זיצן אויף קצבה פון דיין שווער, און דאס איז זייער נישט גוט. כ'האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך, כ'האב אמאל געהערט פון קלויזנבורגער רב א מעשה, האט ער דערציילט אזוי, אז. ס'איז געווען דער הייליגער ראפשיצער רב האט געהאט עפעס אזא חומרא, אזוי ווי יעדער האט דאך געהאט אינדערהיים, ווייל געוואקסן איז דאך די תבואה זומער, מ'האט זיך געמוזט וואטשן שמורה ביז פסח, האט ער עס ארויפגעלייגט אויף א שטריק אין בוידעם, אין א בעג האט ער אריינגעלייגט די ווייץ, ווייל דארט איז פיין קיל, און דער סוף איז געווען אז ער איז אמאל אריינגעקומען האט ער געזען ווי א מייזל קריכט אויפן שטריק, ער איז אזוי ווילד געווארן אז ער האט געוואלט אויסמעקן דעם מין מייז פון די וועלט. אויסמעקן, געקומען דער שר פון די מייז און האט אים געזאגט, וועגן דעם דארף מען האבן מייז, האט קלויזנבורגער רב געזאגט אזוי, וואס ער האט אים געזאגט ער זאל אים קאנווינסן אז ער זאל לאזן די מייז ווייס איך נישט, נאר ער האט אים קאנווינסט ווייל ער האט איבער געלאזט די מייז. ער האט זיי נישט אויסגעמעקט פון די וועלט. פשטות, ווייל ס'איז דא איין חשש, שמא גיררה חולדה. ס'איז א גאנצע סוגיא אין די גמרא, דארף מען זיי האבן? דאס איז מיין אויפפאסונג, ס'קען זיין ס'דא נאך טעמים. למעשה, ס'איז מיר בייגעפאלן יעצט פארוואס מ'האט געדארפט האבן די מייז, יו וואודענט בעליוו דיס. ווייל ווען נישט, וואס זאלט מען ווען געטון מיט א קאמפיוטער אן א מאוס? ס'איז מורא'דיג. עניוועי, ס'איז נאר ליצנותא ד'עבודה זרה. די עבודה זרה איז נישט אז מ'האט א מייזל מיט א קאמפיוטער, די עבודה זרה איז אז מ'ווארפט ארויס די קינדער פון חדר, אז טאמער די עלטערן האבן די אלע טמא'נע כלים, און ס'איז אזא שטיק עבודה זרה דעט איטס אנבעליוועבל, עניוועי יעצט עמיר גיין ווייטער יעצט, כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם ירמי' רייכבערג און וועגן דעם רעכניץ, יעצט ווייזט זיך אויס זיי האבן אויך אטענדעט די הונדערט און פערציגסטע וועסטשעסטער קאונטי פאליס אקעדעמי גרעדזשועישאן אוו. פורטשעס קאלידזש, דאס איז סוני, א סוני קאלידזש, און זיי האבן געגעבן קאנטריביושענס פון גרויס געלט, דא פֿינף טויזנט און דארט און אהער מיט אהין, ס'איז אנבעליוועבל. ס'דא איין פלאץ וואו רייכבערג האט געגעבן פאר א טשעפלען דריי יאר צוריק פֿינף און צוואַנציק טויזענט, ס'קומט אלעס ארויס. איך וויל ענק זאגן, אין אמעריקע קענסטו גנב'נען וויפיל דו ווילסט, אבער ווען מ'כאפט דיך הייבסטו אן צו רעדן, ווייל זיי זענען אזוי עקוויפט ווען זיי כאפן א מענטש אז דו האסט נישט קיין השגה. יעצט עס שטייט אז די fbi האט אינוועסטיגעיטעד די פראוד, ווען דעי לערנד טרו ווייער טעפס, אזוי עס הייסט ווייער טעפס, זיי הערן אונטער טעלעפאונס און זיי קוקן אויף אינטערנעט וואס מ'שיקט מעסעדזשעס, האבן זיי געלערנט וועגן די עקסטענסיוו טייס ביטווין רייכבערג רעכניץ און NYPD, יעצט שרייבן זיי דא אזוי, רייכבערג איז נאט אנלי די קאונטי פאליס טשעפלען פאר ברוקלין, ער איז אסאך מער, יעצט איז דא ראביי מייקל מעלניק, כ'ווייס נישט פונקטליך ווער דאס איז, ער איז א נורסינג האום מעגנעט ענד די אמבעסעדער עט די לאדזש אוו גרענעדע, גאט היז פאוסט אין יער צוואַנצן צוועלף, א פיו דעיס עפטער קאנטריביטינג טו טאוזענט דאלערס טו א קאמפיין, סקומט אלעס ארויס. די נעקסטע וואס עס גייט ארויסקומען דא אז אונזער מאיר דעם חזיר קליין האט גענומען א קראנק ווייבל א סייקיעטריק פעישענט און ער האט איר געטרייט צו רעיפן ווי ווייט סאיז געגאנגען ווייסעך נישט דעיס ווייסעך אז ער האט מיך אפגעקאלט און איך האב אים אויף טעיפ אז ער זאגט מיר צו ער וועט געבן א דזשאב פאר מיין זון אין קארנעל און ער זאגט צו, זאג איך אים אז מ'זוכט נישט קיין דזשאב, ער וויל נישט ארבעטן לעבן דיר, איך האב מורא דו וועסט אים טאטשן, ווער וויל מיט דיר האבן צוטוהן, מיט דיר מיט דיין באלעבאס משה טעראריסט פרידמאן, און דעמאלטס האבן זיי עס ארויסגעדרייט, איך הער זיי האבן באצאלט די מיידל, צו די מיידל האבן זיי עס אוועקגעשיקט אויף ארץ ישראל, איך ווייס נישט, אלעס גייט צוביסלעך ארויסקומען, ס'וועט נעמען אן ענדע פון דעם, ווייל ס'איז דא אפאר חברה וואס זיי האבן א ספידינג טיקעט אבער זיי האבן א נאו פארקינג טיקעט, גייט מען צו די אלע ליעזאנס זיי זאלן עס אפמעקן, זענען מיר אומשולדיג, אונז וויל מיר עס נישט. אונז וויל מען נישט אז מ'זאל מאכן סוכות אינמיטן די גאס, אונז וויל מען נישט אז ס'זאל שטיין יעצט טרעילערס אין די הונדערטער אין פראנט פון יעדן סטאר, האסט נישט קיין פלאץ? פארקויף נישט, זאל מען מאכן אאוט אוו ווילימסבורג א גרויסן וועירהאוז. כ'האב נעכטן אליין שיעור געזעהן ווי א קינד איז געהארגעט געווארן, ס'האט געדוירט א סעקונדע, ס'איז אזוי ווי געווען דעמאלטס, עטס געדענקטס די מעשה מיט מיסיס גרינפעלד, זי האט געהאלטן אינמיטן טעקסטן, איז ארויס צווישן צוויי קארס אויף דיוויזשאן עוועניו, און א סאטמארע באס איז איר אראפגעפארן אויף טויט. די זעלבע האב איך נעכטן שיעור געזען מיט א קליין קינד, די מאמע שטופט דעם קערידזש, זי זעהט נישט דאס קינד איז קליין און שיעור געהארגעט געווארן, ס'איז ממש געווען א נס פון הימל אז די קאר האט זיך ארויס געקערעוועט ארויס, פארוואס? ווייל ס'איז לעבן א טרעילער מען קען נישט זעהן, ווען מען זעהט שוין איז שוין צו שפעט, ווער ברויך האבן די אלע טרעילערס, מאכטס נישט קיין ביזנעס, דינגטס א וועירהאוז ערגעץ איך ווייס אין די נארטס אדער אין די סאוטס. טראקס אין דעליווערטס און דעטס איט, אונז ברויך מען נישט האבן אז ס'זאל זיין פיל מיט טרעילערס גאנץ ווילימסבורג דאס איז נישט קיין אינדאסטריעל פלאץ דאס זעט אויס ווי אן אינדאסטריעל פלאץ און דא דא די מערסטע קינדער פון גאנץ ברוקלין ווער ברויך עס האבן אונז וויל מיר דאס אויכעט פראטעסטירן אונז ברויך מיר עס נישט האבן און אונז זעמיר זיכער נישט אינטערעסירט אז מען זאל שעכטן כפרות פארטאגס און דריי וואכן פריער זאל מען טון צער בעלי חיים און ס'זאל אנשטינקען איבעראל ס'דא מענטשן וואס האבן אסטמא זיי קענען עס נישט פארטראגן אונז וויל מיר נישט די אלע זאכן. דאונט דא אס נאו פעיווערס, און אויף דעם באצאלן מיר אונז אז די ליעזאנס ערלעדיגן דאס, יאנקי דאסקאל און נאך אפאר, און אויף דעם האט ער געוואלט זיין באלעבאס אויף מיידלעך, ער האט געלאזט רעיפן א מיידל וואס איז איינגעשטאנען ביי אים אין שטוב, און ווער ווייסט וואס ער אליין האט געטון, ס'איז דא אויף אים אסאך מעשות, און ער גייט און קאלט אפ א מיידל, הער, ער קאלט אפ א מיידל פון יוראפ און ער זאגט איר אז אזוי ווי נחום ראזנבערג איז דאך דארט געווען און דו ביסט געווען דארט א קאונסלער, זאג, נחום ראזנבערג האט איהר געפאטשקעט, אבער ער האט איהר נישט אליינס גערעדט מיט איהר, ווייל ווען ער רעדט מיט איהר וואלט זי זיך איהם געשעמט צו זאגן, האט ער געשיקט זיין טאכטער זאל אפקאלן, די שייגעץ דו. יאנקי, דו האסט א ברודער וואס איז אויך דער זעלבער חזיר ווי דו, אלעס גייט יעצט ארויסקומען, זארג דיך נישט, דער איז סאו מעני טינגס קאמינג אוט, און נישט פון מיר, ווייל איך האב נישט געוואוסט ביסט א חזיר, ווען איך ווייס ביסט א חזיר, שנייד איך דיר אפ די מעשה אין בארדיטשוב ווען דו ביסט געקומען אויף שבועות. נאר ס'דא, היינט האט קיינער נישט מורא מער צו רעדן, קענסט היינט קיינעם גארנישט טון, און צאמער א רעבן, יחי אדונינו מלך המשיח לעולם ועד, משה טעראריסט פרידמאן אבי אבות המוסרים, און מ'האמער זיך אויסגעלערנט פון אים אז ער האט געמעגט, ווייל ער האט געוואלט דער סיגוטער זאל זיצן אויפן זאטל, און אז זאלקא זאל זיצן אויפן זאטל, מעג יעדער מסר'ן ווייל מ'האט יעדעם בא'עוול'ט זייער ביטער. מען האט צוגענומען זייער יוט, מען האט צוגענומען די געלטער וואס מען האט געגעבן זיי צו לערנען עדיוקעישאן, סאו היינט האט מען שוין נישט קיין מורא פאר גארנישט, נאר עטס זענטס אין פראנט אוו די געים, פארוואס? ווייל עטס האט שוין נישט קיין מורא פון ראש ישיבה'ס אויך נישט, אפישעלי, צו קומען און טאנצן און אויסגעבן געלט. סאו יאנקי איך האב דיר געזאגט, געדענקסט איך האב דיר געזאגט אפאר וואכן צוריק דו ביסט נעקסט, דו ביסט נעקסט. ער איז געגאנגען ער האט געוואלט ארויסגנב'נען א שיל, יאנקי, מ'האמיר היינט נישט מורא פאר געלט, קודם ווייל קיינער איז היינט נישט קיין ארעמאן, קען זיין מ'האט נישט אזויפיל מיליאנען וויפיל דו, אבער קיין ארעמאן איז היינט קיינער נישט, איצעלע פימפ דער וואס האט פארקויפט זיין ווייב פאר אפאר טאלער, דער פינג פאנג, ער איז געלאפן אפקאלן מיינס א באלעבאס וואס כ'האב נישט געארבעט ביינעם, כ'האב געלערנט פאר א שיעור דף יומי פאר האבי, ווייל ער האט געהאט דרייסיג ארבייטער און איך האט געהייסן אז כ'בין א תלמיד חכם, האט ער געזאגט ליסן קענסט קומען צו מיר, כ'העל באצאלן פאר די אינגעלייט, צוויי שעה א טאג, איין שעה עקסטרע, זיי קומען אכטע אנשטאטס ניינע, און פון ניינע ביז צען נעל איך זיי נישט לאזן ארבעטן, כ'וועל זיי באצאלן געהעריגע וועידזשעס און דו לערן פאר זיי פאר. אנדערטהאלב מאל האט מען גענדיגט ש"ס, גמרא, רש"י, תוספות. יא, דאס האט עטס געמיינט, איינער האט היינט מורא פאר אים? קיינער האט היינט נישט מורא, יעדער האט זיך אויפגעהויבן דעם קאפ אריינצורופן דעם עולם צום דברי יואל און זאגן שייגעץ, מ'וועט דיך ארויסווארפן און דער רבי פרעגט ווי האסטו צוטון מיט אזעלכע שקצים, דער דברי יואל איז שוין נישט דא, דעטס איט. געהאט, און אפילו ווען ער איז דא געווען די לעצטע פאר יאר האט מען געקענט פון אים מאכן פאטאזש, און די רעבעצינס, ווי האט מען עס גערופן, די רעבעצינס טשיז אויף שוויעס, מען האט געטון מיט דעם איד וואס מען האט געוואלט, כל דבר, און דאס איז דער חילוק צווישן סאטמאר און חסידות, סאטמאר איז געווען פול מיט רשעות אלע יארן, און די נאנטע פון רעבן האבן אים געוואלט דערטרענקען אים מיט א לעפל וואסער, און אין אנדערע חסידות'ן ווייסט מען נאך הונדערט יאר דער רבי האט אזוי געוואלט, ס'איז געווען דעם רבינ'ס רצון, קוק אין אומאן, ס'איז דעם רבינ'ס זאך, דעם רבינ'ס זאך איז פאר די תורה. צו ס'גוט אזוי? ניין, אבער ס'בעסער ווי אז ס'נישט דא קיין שום הנהגה. שוין, יעצט זאל מיר גיין ווייטער. יעצט טוט זיך אין ארץ ישראל וועגן די קארפ פיש, ס'דא אזעלכע משק'ס, פארעמס, וואס זיי געבן נישט א חודש פאר פסח צו עסן פאר די קארפ ברויט, און ס'דא וואס זיי געבן יא, איז דארט א גאנצע זאך אין ארץ ישראל צו מ'מעג עסן די קארפ אויף פסח צו נישט, טייטש אזוי. אמאל האט מען געוואוסט דער חשש איז אז מען פלעגט צו געבן אביסל ברוינפן אין מויל מיט אביסל חלה זיי זאלן איינשלאפן ווען מען האט זיי געטראגן פון איין שטאט צו די צווייטע און זענען אזא גראבער פיש א פויערישער פיש האט מען זיי צוריק געלייגט אין וואסער האבן זיי געקענט צוריק אנהייבן צו לעבן במילא האט מען מורא געהאט פאר די אלקאהאל יעצט ווייזט זיך אויס אז ס'איז דא נאך א פראבלעם ווייל מען גיבט פשוט צו עסן חמץ פאר די פיש איז במילא דארף יעדער איינער וואטשן וואס ער טוט. יעצט מעיאר דיבלאזיאו איז אויך אריינגעפאלן אין דעם גאנצן סקרוטעני געשעפט פון די חברה וואס זיי האבן געגעבן געלט מיט אלעם ווייל די חברה האבן געגעבן פאר זיין פאנדרעיזינג אויכעט און זיי זענען געווען אין זיין קאמיטעי אויב עטס געדענקטס האב איך געזאגט פאריגע וואך ס'דא איינער וואס ער הייסט נאווי געדענקטס איך האב ענק געזאגט וועגן דעם נאווי מ'האט אים איינגעזעצט ער איז א חזיר געווען א פעדעפייל ער האט געטאטשט פרויען און ער איז געווען ער האט חתונה געמאכט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן האב איך מסביר געווען אז אזוי ווי ער איז זייער א גרויסער עושר זענען אלע ראשי ישיבות געקומען אים לעקן, די ליטווישע האבן אים געלעקט פון פארנט, די חסידישע פון הינטן, און אנדערע האבן אים געקושט אין פנים, דאס איז היינט אונזער פני הדור און אונז מוז מיר קאמפלייען מיט דעם ווייל זיי זענען די וואס זיי געבן אונז די געלט. יעצט כ'האב געשריבן זייער א שטרענגען בריוו אין פאר טעקסעס פארן גאווערנער, כ'האב אים געזאגט אזוי ווי דער האומא קאומא האט געזאגט אז מ'זאל נישט פארן אויף מיסיסיפי, איך האלט אז אונז דארף מיר אים בענען אז ער טאר נישט אריינקומען אין טעקסעס. אונז ברויך מיר אים נישט האבן דארטן. יעדער ווייסט אז די סאדענערס זענען זייער פרומע, זיי גייען אין קירכע, זיי זאגן די נארדענערס פארגעסן אמאל פון יאר צו יאר צו גיין צו די קירכע. סאדענערס, ס'איז נישט דא אזא זאך אז זונטאג זאלן זיי נישט אלע גיין פעיען ריספעקט צו די קירכע. און די חברה גייען זיך נישט לאזן. איך וויל ענק זאגן, עטס ווייסט ווער ס'וועט מקדש זיין דעם אייבערשטנ'ס נאמען ליידער? די קאטוילישע. זיי האבן זיך געשלאגן אז מ'זאל נישט לאזן מאכן די געזעצן. זיי שלאגן זיך יעצט מיט דעם וואס מ'האט געגעבן צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער א סאמענס ווייל ער האט נישט געוואלט מאכן קיין קעיק. שלאָגן זיך יעצט צוריק. ווער שלאָגט זיך נישט? אַגודה, נישט סאַטמאַר! זיי'ז גוט אַזוי! געב נאָר געלט און לאָז טון זנות! ס'איז אַזאַ שאַנדע! אוי-אוי-אוי-אוי-אוי! די צעדרייטע משוגעים, מ'כאַפּט נישט, פּונקט אַזוי ווי זיי ווילן אַז זיי זאָלן דורכשטופּן די געזעץ, יעדער נאָרמאַלער מענטש האָט, עקלט זיך פון דעם און האָט עס פיינט. זיי פארפיינטן זיך אן ביים עולם, זיי האבן אזא פנים אין אמעריקע אזוי ווי די הייליגע ביי די אראבער, די משוגעים, וואס מ'זאגט זיי צו זיבעציג ווירדזשינס. ס'דא די גאפלעך, דאס איז די קראקער קראקער טשעטשינער, דער וואס דער רובין האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, איך זאל נישט האבן קיין שול, ער האט א שמוציגע ארגאניזעישן, א קלאב חברה וואס זיי פארן מיט מאטער ביציקלעך, זיי רופן זיך גאפלעך, בקיצור איז דא איינער קאפלאן א איד אין פלעטבוש. און זיי האבן אים באפאלן און אנגעמאקלט. פארוואס ווייל רייכבערג האט אזוי געוואלט. נאכדעם איז דא נאך איינער הייסט בנימין בלוי ער איז א שליח בית דין ס'איז געגאנגען זיי האבן אים אויך אנגעמאקלט אז ער איז שיער געהארגעט געווארן דאס אלעס האט מען געמעגט אויף דעם איז נישט דא קיין פראבלעם פארשטייסט סקומט יעצט ארויס מהאט זיי געכאפט דעם די צוויי חברה דעם רייכבערג מיט רעכניץ. די אר ענד אר רוף איך זיי. עניוועי, עס קומט יעצט ארויס אז ס'איז געפערליך, ס'איז א אומגליק, און דער שרייט אז ער איז געווען אין האספיטעל אפאר וואכן, ס'האט אים געבלוט, און קיינער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט. העי, סיקסטי סיקס פריסינקט, די נעקסטע איז ניינטי. כ'האב יעצט באקומען א ידיעה פון א אינסייד, איך וויל. פון איינע פון די גרויסע לאו סיסטעמס אין אמעריקע, כ'וויל נישט זאגן ווער און וואס, אז זיי האבן געפרעגט. זיך צו ס'איז אמת אז מען האט דא קיינעם נישט ארעסטעט פאר טשיילד סעקשועל אביוז, זאג איך אים ניין, אפילו פאר אימפרעגנעיטן א מיידל האט מען אויך נישט ארעסטעט, זאגט ער איך זאל אים געבן אינפארמעישן, זאג איך אינפארמעישן זאלסטו נעמען ביי דיר אין אפיס, וואס נעמען ביי מיר אינפארמעישן, נאכדעם וועסטו ארומלויפן דערמיט, און דו וועסט נאר טוהן וואס דו ווילסט דארטן וואו ס'איז דיין אינטערעסע, וואו דו האסט באקומען א פראמאושען, און נאכדעם וועסטו לאזן כלל ישראל ווידער אויף כ'האב מסביר געווען, ביי מיר איז די עף בי איי מיט די סי איי עי מיטן פרעזידענט אבאמא מיט די אייסיס איין קאמפאני, יעדער טוט פאר זיך. איז אז דו ווילסט ארבעט אליינס, באט איך וויל דיר זאגן די אינפארמעישן וואס דו האסט באקומען איז קארעקט. דעטס איט. זאגט ער וויאזוי קען מען אונז ארבעטן, זאג איך אים יעצט קען מען ארבעטן, קודם דארף מען זעהן דעם דיסטריקט אטוירני אינוועסטיגעיטן און נאכדעם וועט מען רעדן ווייטער, ווייל ביז דעמאלטס האב איך נישט מיט דיר וואס צו רעדן. עניוועי, סאו למעשה איז דא אזוי, איז דעם בנימין בלוי האבן די גאפלעך אנגעהארגעט די ביינער און קאפלאנען אויכעט, און רייכבערג האט געזאגט די פאליס מאכטס א שווייג, כאטשיג בנימין בלוי איז א שליח בית דין ער מעג טוהן זיין דזשאב. נאכדעם איז געקומען נאך א זאך, ס'דא מיכאל שניצלער וואוינט אין א הויז לעבן דעם רייכבערג, דעם רייכבערג'ס ברודער, איז ער געגאנגען האט אריינגעלייגט א ווידיאו צו קוקן וואס ער טוט אינדערהיים, סאו אזוי גייט די מעשה, ס'איז נישט אזוי פונקטליך, כ'וויי נעם איך זעכצן דיסקלעימערס, ניין נישט זעכצן, זעכצן טויזנט, איז למעשה איז ער געגאנגען האט איינגעבויגן דעם ווידיאו, ער זאל עס נישט קענען צוריק ארויסנעמען, איז ער געלאפן און ער האט גערופן די פאליס, און מיכאל שניצלער נישט קיין בטלן, זאגט ער פאר די פאליס דו האסט אן ארדער אריינצוקלאפן אין מיין טיר, דיך האט מען געשיקט פון ניין וואן וואן צו פון די סיקסטי סיקס. ווען זיי ביידע דיסעפיערד זענען קיינמאל נישט צוריק געקומען. דאס איז וואס דא טוט פארגיין ס'איז אין ס'איז שוין היינט אין די צייטונג ס'נישט נחום ראזענבערג'ס חלומות עטס געדענקט נאך סאקמער ווען עטס פלעגט זאגן נחום ראזענבערג זאגט ס'איז די חלום גאנצע נעכט און ער מאכט א האטליין בייטאג ס'איז אין די דעילי ניוז איטס אלל אווער איטס אין די ליגעל סיסטעם ס'איז דא בערך אַכט און צוואַנציק פאליס וואס זיי ציטערן כ'געדענק ס'איז געוען איינער פון די לעקערס מיט פיר פינעף יאר צוריק עפעס א פאליסמאן האט צוגעהאלפן אין בארא פארק איז ער צוגעקומען צו מיר איך זאל אים ארויפלייגן אויף מיין האטליין ווייל ער גייט לויפן פאר א פאזישאן, זאג איך אים דו פערד דו וואס האט ער דיר צוגעהאלפן? אז מען זאל קענען פרעגנענטן אפאר מיידלעך און מען זאל נישט קענען ארויסקומען? האט ער דיר צוגעהאלפן? ניין ער העלפט ער העלפט, זאג איך איך וויל נישט ער זאל העלפן איך וויל ס'זאל זיין לאו ענד ארדער, ער האט זיך אזוי געבעטן צו מיר, יעצט זעה איך אז איינער פון די פאליס וואס זענען אויף צרות איז דער פאליס, איך האב געוואוסט אז ער העלפט פארן היימישן עולם טויג עס נישט. ווייל ער העלפט פאר די ראונג פיפל. יעצט איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, זייער וויכטיג צו וויסן, מורא'דיג אינטערעסאנט. ס'איז דא א ספר נחלת יעקב, דאס איז פון חוות דעת, ער זאגט א מורא'דיג ווארט, ווען משיח וועט קומען, וועלן זייער אסאך מענטשן דערלעבן משיח'ן, אבער זיי וועלן שטארבן, אזוי ווי אין שלושה ימי אפילה. זיי וועלן אפשטארבן און זיי וועלן נישט זוכה זיין צו גיין אויף ארץ ישראל, און מענטשן וועלן זיך אנהייבן צו ווינדערן, רבונו של עולם דו ביסט דאך א שופט אמת, וויאזוי קענסטו צולאזן אזא מין קאראפשען, זאגט ער, מאכט דער אייבערשטער היינט פאר משיח'ן אז ס'זאל ארויסקומען וואסערע שקצים די צוויאקעס די רבנים זענען, און ממילא וועט מען נישט האבן קיין קשיות אויפן רבונו של עולם, אונז האבן מיר שוין היינט נישט קיין קשיות, אונז ווייסן מיר, זאליקא צו ארויניקא, די אלע זענען שקצים, זיי האבן אונז פאר אפאר טאלער געגעבן נבילות, טרייפות, זיי האבן אנגעמאכט מלחמות, וואס דו האסט געוואלט האט מען געטון. מיט יארן צוריק האט דער בעלזער געוואלט ארויסקומען מיט א אייגענע שחיטה, און ס'איז געקומען און זיי האבן געזאגט אוי מען ברעכט אונטער די עדה די עדה, אונז זעמיר רבנים פון די שטאט, האט דער בעלזער געזאגט ווייסטו וואס לאמיר מאכן וואלן אין די שטאט, לאמיר מאכן וואלן, ווער זאגט דו ביסט א רב פון שטאט? דער בעלזער האט נאר געמאכט צוויי ביטערע מיסטעיקס, איך האב עס שוין געזאגט אפאר מאל אויף מיין האטליין, איינס איז אז זיי האבן געטשעפעט דעם מנחת יצחק, און אויף אים האבן זיך אנגענומען סיי די פריעריגע סטייפלער און סיי רב שך. זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו קעגן בעלז אז מיר זענען מוחה, זיי זאגן אין די מלחמה אין די מערכה מישן זיי זיך נישט, אבער מ'טשעפעט דעם מנחת יצחק זענען זיי זייער צו צוקאכט. און די צווייטע זאך איז ער האט גענומען אונזער הייליגן אלטן רעבן, אן אלטער איד וואס שוין געווען אין גן עדן, ער האט אים אנגעכאפט און ער האט אים אריינגעווארפן אין טינופות אריין. דער אלטער איד איז געווען, קען זיין, דיין זיידע אדער דיין עלטער זיידע. די צוויי ביטערע מיסטעיקס האט ער געמאכט און פארטיג, און ס'האט צו געשאדט צו די ביזנעס אויכעט. ס'האט זיי געשאדט צו די ביזנעס, זיי האבן געוואוסט אז ער וועט מאכן א שחיטה, מוז ער צונעמען די ביזנעס, און ער איז געגאנגען אין מלחמה. דער בעלזער האט אמאל שוין געהאט געזאגט, כ'האב געהערט א טעיפ יארן פארדעם האט ער שוין געהאט געזאגט אסאך אן ארגערע ווארט אויפן רעבן, האט אים אויסגעמישט מיט להבדיל הרב קוק ימח שמו, און עס איז געווען ממש א גרויליגע תורה. קיינער האט גארנישט געזאגט, ווייל ווילאנג דו מאכסט נישט קיין שחיטה ביסטו אקעי. דאס איז דאך די עדה'ס פאליסי, יעדער שייגעץ, יעדער בעל עבירה, ווילאנג ער שטייט מיט זיי לאזן זיי. זיי האבן אפילו אריינגענומען דעם פריערדיגן רב דושינסקי, האבן זיי אים אריינגענומען צו זיין ירושלימ'ער רב, פארוואס ווייל ס'האט מורא געהאט, דושינסקי האט געסטראשעט, זיי האבן אריינגענומען דעם סרוטה פון די מתמידים, פארוואס? ווייל זיי האבן געסטראשעט זיי גייען אוועק, איז למעשה אדער דען דעט, איז נאו ריזען, ווער ס'זאגט אז זיי זענען בעל הבית אויף די שטאט, ווער איז בעל הבית? ירושלים האט נישט געברענגט קיין עגלה ערופה, ירושלים האט נישט קיין בעל הבית, עניוועי, איז זאגט דא דער אין ספר נחלת יעקב, דאס איז פון חוות דעת זאגט ער אזוי עת לעשות לה' הפרו תורתך ס'עט קומען די צייט פון עת לעשות לה' דער אייבערשטער עט דאך שוין וועלן ברענגען משיח'ן עט ער מאכן אז הפרו תורתך אז די אלע גרויסע ערליכע אידן וואס זיי האבן גרויסע נעמען זיי עלן גאר צושטערן די תורה ממילא עט שוין קיינעם נישט שווער זיין פארוואס זיי עלן נישט דערלעבן משיח'ן. זיי מוזן דערלעבן אבער זיי וועלן נישט גיין אויף ארץ ישראל מיט משיח'ן זיי'לן דא אויספייגערן אין די שלושת ימי אפילה אזוי ווי ס'איז געווען דעמאלטס אין מצרים און דעיס האבן ברוך השם זיך שוין אלע רבנים צוגעשטעלט יעדער זעט וואסארא פעיק פאוני פראוד זיי זענען פאר אפאר דאלער וואס זיי טוען אלץ און דאס איז עס סאו אונז האמיר שוין נישט קיין קשיות אויף דיר רבונו של עולם אונז ווייס מיר אז דו ביסט א שופט צדק און א שופט אמת און די רבנים זענען אזאלעכע שקצים שטעל דיר פאר די קראלער מיט מיטן אנדערן דער ספינקער זענען געגאנגען, ווי קומט עטס דא אריין? אה מען געט אפאר טאלער גייט מען, הא? דאס איז געווען ר' הערשעלע'ס דרך, ר' הערשעלע האט אזוי אבאכט געגעבן אויף די אלע עניינים, נישט צו געבן קיין חיזוק פאר עוברי עבירה צו כדומה, ארייט גוט טוטס וואס עטס ווילטס. יעצט קומט אויס אז די פאליס זענען געווען אינוואלווד מיט די צוויי שקצים, מיט דעם רייכבערג און מיט דעם אנדערן. רעכניץ, ירמי' רייכבערג און רעכניץ, און ביי די וועי אונז ווייסט מען שוין ווער דער רעכניץ איז, ער איז א נעפיו פון דעם גרויסן מאכיל נבילות וטריפות פון קאליפארניע, וואס ער איז געווען אן איידעם ביי דעם מנוול דעם שייגעץ דעם רשע דעם גט מעושה דעם מאכיל נבילות וטריפות דער ראש ישיבה פון תורה ודעת וואס ער איז יעצט שבק לן חיים ער האט אפגעפייגערט ווי א שטיק נבילה ער האט געהייסן רב בעלסקי יעצט. איך וויל ענק זאגן נאך א מורא'דיגע זאך. ס'איז יעצט אריינגעקומען. ס'דא אן אינטערוויו אויף קול מבשר, קול מבשר'ס נאמבער ווייסט איר אלע וואס דאס איז, און איר דארפט ארויפגיין אויף די אינטערוויוס, איך ווייס אפילו נישט וויאזוי מען גייט צו, יענער האט מיך נאר געלאזט הערן, ס'איז א מורא'דיגע זאך, מען רעדט וועגן די משגיחים פון טערקיי, געדענק איך האב ענק געזאגט ווען מען האט געשאסן נעבעך דעם טייטלבוים, די מאשרומס זענען ווייטער געפארן, עניוועי, פרעגט מען א משגיח, עטס האטס נישט קיין מורא אין טערקיי? ס'איז דאך דארטן דא אויפרייסעכצער. איז די תירוץ איז אז ס'איז יא די פחד איז מורא'דיג גרויס. איי וויאזוי גייען די משגיחים הער אויס, ווי מ'זאגט מאני ביפאר פלעזשער. ס'איז באלאוני, זיי שטייען אין עירפארט און זיי קומען נאכדעם צוריק. איך קען די אלע ביזנעס באט איך וויל דאך נישט רעדן איך בין נישט דארט געווען. דערציילט ער דארטן אז יעצט מאכט מען שוין די לאקשען אויף נאך פסח, איר הערט? געזאגט, רבותי, אלעס איז נאפה אחר פסח, עס איז א דזשאוק, איך זאג ענק די הכשר איז אזא דזשאוק אז ס'איז ס'איז נישט צום גלייבן, עניוועי, איז זאגט ער אז וואס מען טוט איז, ער האט זיך נישט געכאפט, ער האט זיך פאררעדט, וואס מען וואס מען טוט איז, מען באצאלט נישט דעם גוי די גאנצע געלט, במילא זאל עס נישט הייסן אז ס'איז געווען ביד ישראל, איז אפילו די וואס זענען מחמיר אז זיי עסן נישט חמץ שעבר עליו הפסח, דאס איז דאך נאר דעמאלטס ווען דאס איז ביים איד, אבער ביים גוי איז מען נישט מחמיר. יעצט איך וויל ענק זאגן דאס איז אזא בעלאוני מיט א ליגנט? דער דין איז אז מ'מעג פארקויפן ביי הפסד מרובה אפילו חמץ גמור, און אזוי איז זיך נוהג אלע סטאר קיפערס און אלע וועירהאוזעס, ווייל דאס וואס איר עסט יעצט, דאס ליגט שוין אין וועירהאוזעס וואכן און חדשים, און וועגן דעם איז גוט צו קויפן ביי א איד וואס מ'ווייסט ער האט עס פארקויפט, און מ'קען היינט נישט נאכגיין די חומרא אז מ'פארקויפט נישט קיין חמץ בעין, מ'קען עס נישט נאכגיין. עניוועי, מען רעדט דאך נישט פון איצעלע פימפ ווי ס'איז געווען דא פאר אפאר יאר צוריק האט מען געטראפן אין די גליקס האט מען געטראפן געהעריג פרעצעלס אין די פאטעיטא טשיפס, מען רעדט דאך נישט פון די שקצים מען רעדט נארמאל פארקויפט, עניוועי מען האט עס געטראפן אום פסח א קינד האט געעפנט א בעג און האט עס געטראפן סאו. איז למעשה איז מען זיך נוהג אז מען פארקויפט ווייל ס'איז נישט מעגליך אנדערש ס'הפסד מרובה, די גאר ערליכע. וואס זיי ווילן נישט עסן חמץ וואס איז געווארן פארקויפט און שעבר עליו הפסח אפילו פארקויפטערהייט, זע איך נישט קיין חילוק צו עס איז געווען ביים גוי אין די האנט, צו עס איז געווען ביי א איד און ער האט באצאלט נאר א דעפאזיט און נישט אלעס באצאלט, ס'איז אפשר בעסער אז ס'איז געווען ביי אפילו ביי איד אין די האנט ווייל דעמאלטס ווייסטו פאר וועם דו האסט עס פארקויפט, ווייל אז ס'איז ביים גוי אין די האנט און ס'איז נאר א דעפאזיט ווייסטו נישט וויפיל געלט. איך מיין, וויאזוי דאס הייסט די מכירה, ווייל ס'געהערט דאך שוין דעם איד'ס אויך. יעצט, די ערליכע אידן אין ירושלים זענען זיך נוהג צו מאכן אביסעלע מעהל און נאר ממש אויף זיבן וואכן עסט מען נישט קיין שום זאך פון דרויסן, ליטל דו דעי נאו אז די שקצים פארקויפן זיי געהעריג חמץ, און דער היתר איז אז דער איד האט נאר געגעבן א דעפאזיט, ס'איז נישט אינגאנצן פארקויפט. יענער וויל נישט אפילו ווען ס'איז געהעריג ביים גוי, ווארום טאמער ער וויל וואס מ'האט פארקויפט פארן גוי קען ער דאך אפיציעל נעמען און פארקויפן פאר פסח, און ער ווייסט זיכער ער האט עס פארקויפט, איז אפילו ס'חמץ שעבר עליו הפסח ווייסט ער ס'איז פארקויפט. די אידן אין ירושלים האבן דאס נישט געוואוסט. קול מבשר, העדס אפ טו יו, דו האסט אונז אויסגעזאגט א גרויסן סוד, אז נישט נאר דאס פלייש איז טרייף און מ'קויפט עס ביי די אראבער, נאר אפילו דאס ברויט, די חמץ, איז אויכעט עבר עליו הפסח, ס'איז גער חמץ, בעין וואס מ'האט פארקויפט אדער ס'איז געווען אין בעלות פארן גוי אבער ס'איז געווען אויף די וועלט איז עס שוין געווען פסח. פארשטייסט? יעצט לייג איך ארויף דעם גאנצן קול מבשר דעם שמועס יעדער זאל עס ענדזשויען.
דינסטאג טהרה, א ספעציעלע בריוו איז ארויסגעקומען פאר משגיחים וואס פארן קיין טערקיי, מטעם בית דין צדק העדה החרדית ירושלים עיר הקודש, און מיר האבן דא דער ראש המשגיחים הרב ר' יענקל ווייס, א גוטן הרב ווייס. אגיצער, יא. וואס טוט זיך מיט די משגיחים אין טערקיי? יעצט איז געווארן א מצב עס האט זיך גענדיגט עס גייט גייט יעצט קומען גלייך נאך פסח עס גייט נאך בלייבן אן קאראפשען און עס זענען געזעצן די רבנים פון עדה החרדית געזוכט מטכס עצה צו זיין וואס מען טוט מען קען נישט אפשטעלן די וועלט. האט מען ארויסגעגעבן אפאר תנאים וואס האבן תנאים וואס מען קען פארן מיט דורך דעם קען מען מאכן וועט מען יא קענען פארן די ערשטע זאך איז אז ווי מען מוז פארן מען מוז די משגיח מוז זיך מוז זיין נאר אונטער באוואכונג אונטער קאנטראל א גאנצע צייט ער מוז פארן מיט מיט באוואכט מען דארף אים אפווארטן אין עירפארט און טראגן גלייך אין פאבריק נישט זיך דרייען אין די גאסן נישט ערגעץ נישט און שלאפן מען דארף אים צושטעלן א צימער אין פאבריק ער זאל שלאפן אין פאבריק און ענדיגן די ארבעט. ברענגט מען אים צוריק אין עירפארט מיט מיט מיט א קאר נישט קיין באסעס נישט קיין באן נישט קיין נאר פארן מיט מיט א מענטש צו נעמען אים אהין און צוריק און זיין זייער פארזיכטיג נישט זיין צווישן מענטשן נישט זיך דרייען די גאסן און דעם האט מען באין ברירה האט מען געמוזט צולאזן אז מען זאל קענען מאכן כאטשיג אפאר טעג מען זאל קענען אויף גלייך אויף נאך פסח זאל זיין עס איז ממש געווארן ליידיג די שטיקל צייט וואס מען האט נישט געארבעט

די בעסטע זאך איז אין אזא צייט איז צניעות, וואס ווייניגער ציען אויפמערקזאמקייט.
אהה. און וויאזוי איז מיט גיין אין די ארטיגע בתי מדרשים אין טערקיי? קודם כל מען איז נישט געגאנגען, מען גייט נישט, אריין אין פאבריק און פון פאבריק אהיים, שוין, מען גייט נישט ערגעץ נישט.

די משגיחים וואס די משגיחים זענען מוכן צו דעם, דא איז א חלק האבן מסרב געווען, זיי האבן נישט געוואלט, אבער אזוי איז געווען מיט זרז ל. וואס האט מען אזוי מורא פון דעם?
יא יא. ס'זעט נישט אויס אז די מצב, די לאגע זאל ווערן גרינגער אין די קומענדיגע פאר מאנאטן, אז מ'לייגט ארויף אזא מין דאס, עס נעמט זייער אסאך צייט ביז עס גייט אראפ, אבער יעדן טאג איז דא פרישע אויפרייסן מיט מיט מיט מיט אזעלכע פעלער, עס זעט נישט אויס אז מען קען אפשטעלן די גאנצע געשעפט דארטן, מוז מען צו נעמען דעם גרעסטן מאס פון פון פון פון זיכערקייט, מען זאל זיין וואס דאס בעסטע וועג וואס מען קען עס מאכן. און וואס האט מען אזוי מורא פון טערקיי? וואס איז געשען דא?
טערקיי איז יעצט געווארן א מטרה פון די פון די, דארט שלאגן זיך ארום די אלע די אלע פארטייען מיט די אלע מיט די אלע דארט ס'איז די די די אייזיס די די דאעש וואס מ'רופט עס דא אונז מיט און דארט איז דא די די די סיריע ארום און ארום און ס'איז דא די

פיין שכוח הרב ווייסן, דער כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך שלוחי מצוה אינן ניזוקין. אמן אמן אמן. בשורות טובות א כשר'ן פסח. ס'איז אנבעליוועבל, איינער זאגט מיר כ'על אזויפיל ארויסקומען מיט אזאלעכע סחורה באלד וועט רעכניץ מיך אויך וועלן אפקויפן, זאג איך אים ער האט א גרויסן טעות, מיך קען ער נישט אפקויפן, דער פעילד מעסייע איז געווען א פארביסענער פוילטער איד, ער איז געווען א סעלף העיטינג דזשו, און ווי ס'איז געווען צו שיסן אויף אידן, כל מיני סקווער און כל דבר אסור האט ער געשאסן, און ממילא האט ער זיך געלאזט פארקויפן, ביי מיר איז אביסל אנדערש די מצב, איך וויל אז מענטשן, אנשי ציבור וואס האבן געלט, זאלן מאכן א נייעם הכשר ארגענעזעישן, אזוי ווי פאר הונדערט דרייסיג יאר צוריק האט מען געמאכט די OU און היינט איז עס פארפוילט, לאמיר מאכן עס כאטש עס מער א חסידישערן טייפ, און דעמאלטס עמיר כאטש האבן וואס צו עסן, אונז לאזמיר עפעס איבער פאר אונזערע קינדער, ווען נישט קען מען זיך אנפרעסן מיט טרייפות און מיט נבילה, און מיט אלע מינע זאכן וואס מ'טאר נישט עסן, נו וואו וועסטו אנקומען? ט'עסן חמץ בעין שעבר עליו הפסח, צו ס'איז יא פארקויפט צו נישט, צו א איד איז נאר געווען א שטיקל שותף, וואו עמיר אונז אנקומען די אלע ביליאנערן און די מיליאנערן וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן געלט, אויף וואס האט ער זיי געגעבן געלט? זאלן מאכן נאך ריעל עסטעיט? וואטש ענד סי, געב נאך צוויי דריי יאר וועסטו זען ריעל עסטעיט גייט ארויס פון די מארקעט, ווייל מען וועט נישט האבן צו באצאלן, מען וועט פארקלאוזן, איך געדענק ווען ריעל עסטעיט איז געווען אין די עיטיס גארנישט ווערט, שפעטער האט עס אנגעהויבן ארויפצוגיין ארויפצוגיין, ביי די ניינטיס האט די באנק געגעבן א שלעפ צוריק אלע מארטגעדזשעס ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געהאט און זענען געווען ווערט, זייער נעט וועליו איז געווען צוויי דריי. הונדערט מיליאן דאלער, און זיי האבן נישט געהאט אויף פסח צו מאכן נאכדעם. וואטש ענד סי, דאס איז א גלגל החוזר בעולם, דער אייבערשטער געבט אונז א טשענס מען זאל מאכן כשרות, און אז אונז וויל מען נישט, וועט ער עס צוריקשלעפן. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א כשר'ן פסח.